א גוטן ערב שבת קודש פרשת בלק. כ'האב געוואלט מעורר זיין זייער א וויכטיגע זאך, אזוי ווי שבעה עשר בתמוז גייט זיין דעם קומענדיגן זונטאג, שבעה עשר בתמוז איז א פאסט טאג, אסאך מענטשן האבן געליטן אויף קאראונע, אסאך מענטשן זענען געבליבן מיט געוויסע מייכעשלעך אפילו עס איז שוין אוועק בדרך כלל אויף א גרויסן פארמאט, מען שטארבט שוין נישט אזוי דערפון, אבער דער. סטיל א רעזידיועל פראבלעם דעט איז לעפט ביהיינד, וויל איך בעטן דעם עולם נאכאמאל, ס'איז א תענית, מ'דארף פאסטן, ווער ס'קען, ווער ס'האט געליטן פון קאראונא, אדער ווער ס'פילט זיך שוואך, זאל וויסן, מ'זאל גיין צום דאקטאר אדער אים אנקאלן און פרעגן, און אז דער דאקטאר וועט זאגן אויב ער איז א שומר תורה ומצוות און ער וועט זאגן אז מ'זאל עסן, זאל מען עסן געהעריג, נישט זיך ארומשפילן מיט'ן געזונט ווייל ס'איז נאך דא אסאך קראנקע, ס'איז דא אסאך. פראבלעמס וואס קומען ארויס די גאנצע צייט, און דער עולם זאל וויסן אז ס'איז נישט דא קיין תענית שעות, דאס איז נאר יום כיפור, און ס'איז אויך נישט דא שלא כדרך אכילה, דאס טייטש מען זאל עסן יעדע פיר מינוט, די אלע זאכן איז נאר יום כיפור, אזוי האבן מיר אונז אנגענומען להלכה, סאו וויל איך בעטן דעם עולם, דאונט פלעי אראונד וויט יור העלט, אויסער דעם זאלסטו דיך רעכענען, אבי אורן וביתה, ס'קומט אין דריי וואכן ארום קומט אסאך. הארבערער תענית וואס דאס איז תשעה באב און דו זאלסט זייער וואטשן אז זאלסט נישט מוזן חלילה אויפפאסטן ווייל דו ביסט פרום יעצט, יעצט פאר תשעה באב זאל מען נאכאמאל פרעגן דעם דאקטער און טאמער די דאקטער זאגט עסן זאל מען עס עסן מיט אזא שמחה ווי מען עסט דעם כזית מצה פסח ביינאכט ווייל דער זעלבער באשעפער האט דאס געזאגט און ער האט דאס געזאגט. דער עולם בלאפט ארום און דער עולם כאפט נישט אז מ'האט גענוצט די רבנים מיט די רעבעס אז זיי זאלן אונז ארומבלאפן, מ'האט גענוצט דעם גערער רעבן מיט אנדערע, וואס די אלע זענען קאנווינסט אז זייער דאלער אין טאש איז מער ווערט ווי די אידישע געזונט, און זיי האבן געזאגט יעדער זאל נעמען די נידל, ס'האלט אין איין ארויסקומען פון די גרעסטע דאקטוירים פון די גאנצע וועלט אז דאס איז א פעיק פאוני פראוד די גאנצע זאך. ס'איז דא די וועלטס נייע איינארדענונג און זיי ווילן אויסהארגענען אלע אלטע און קראנקע און מענטשן באקומען פון דעם הארץ אטאקס, מ'לערנט זיך אויף די מענטשן, ס'איז כדי בזיון וקצף. יעצט וואס כ'האב געוואלט מיר זאגן איז אז איך לייג דא ארויף פון א רב וואס קען זיך אויס גוט אין דאקטעריי, ער הייסט הרב בלוך, און ער זאגט אז מ'זאל חלילה נישט טאטשן דעם וועקסין. בעזרת השם יתברך איי וויל ביגין.

אלזא בהחלט, דו יור ריסערטש יו'ל סי איי'ם רייט, השם ישמרינו און די אייבישטער סענד אין גיכין א רפואה שלימה טו אלל די חולי עמו ישראל. איך וויל זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז ממש איצט דברים עומדים על הפרק, דער בעל שם טוב האט איינגעפירט אז ס'זאל זיין א רבי און ויאמינו בהשם ובמשה עבדו און מען מוז אים גלייבן און טראסטן וואטעווער הי סעז און וואטעווער הי דאס. ס'דא א מעשה אז מ'האט געוואלט אמאל מאכן דעם הייליגן חתם סופר אז ער זאל זיין דער רבֿ, נישט נאָר פֿון פּרעשבורג, נאָר פֿון גאַנץ אונגערן און אויך פֿון טשעכן, האָט דער חתם-סופֿר געזאָגט, איך וויל נישט. ווען ער פֿרעגט, פֿאַר וואָס נישט? האָט ער געזאָגט, ווײַל איך האַלט, אַז איך בין ראָוי לזה איצטערט, אָבער טאָמער איך וועל שטאַרבן, איך וועל נישט האָבן איינעם, וואָס ס'זאָל זײַן בדומה לי, וועט עס איבערנעמען אַ פּוסטער שטריק און ער וועט אויסשמדן גאַנץ אונגערן און טשעכן אין איין טאָג. און דאָס וויל איך נישט. דא מען האט געמאכט רבי'ס, למשל ר' מאטעלע איז געשטארבן, אלע קינדער דארפן פרנסה, האט ער יעדן געמאכט וויזשניצער רבי, אז ער האט איין זון וואס ער האט געטאטשט שיקסעס און האט זיך געגעבן שלום יעדעס מאל אין האספיטעל, מעג מען, עס איז דעם רבינ'ס א זון, ווער קוקט דען נאך נאכן רבי'ן? איז במילא איז געווארן דאס גאנצע חסידות א קריסטליכע. קאטוילישע מאוומענט אפצושמד'ן כלל ישראל, דעטס אלל איטס מעיד פאר נאו, און דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל רעדן פון דעם, ווייל איך באקום זייער אסאך קאמפלעינטס, עטס מיינטס נאר יואלי ראטה איז א קולט? אה. אין ארץ ישראל איז דא צענליגע טויזענטער מיידלעך וואס זיי גייען אין סקול, פלוצלינג געט זיך א ריק אריין א שר הישיבה, ראש ישיבה, ווי אזוי דו ווילסט אים רופן, א אן עסהאול ריקט זיך אריין און ער גייט מעניפולעיטן די פרויען, די מיידלעך, יעצט וואס זיי טוען איז זיי נעמען די קינדערלעך אויף שבת אונז. און זיי הייבן אן צו רעדן אין די שוואכקייט פון די קינד. זיי זענען נישט קיין סייקאלעדזשיסט, נישט קיין סייקייטריסט, זיי זענען גארנישט, זיי זענען דר'ערד ליגערס. זיי אליין האבן נישט קיין שלום בית. ס'איז דא אזעלכע מלכה לייפערס, איך באקום יעצט טעלעפאונס אז ס'איז דא אזעלכע חי לייפליין חזירים, איז דא נישט איינע, ס'איז אסאך. ס'איז נישט די איינציגע לעסביען וואס גאט האט באשאפן. און דעם איך זאג, די חזר'טע, די לעסביען, די וואס האט זיך ארויסגעגעבן אז זי איז א לעסביען, וואס יעדער איז ברוגז אויף איר, איך זאג אז זי איז נאך די גרעסטע צדיקת. זי זאגט יעדן איך בין א לעסביען און דאס איז וואס איך בין, דאס איז עס, אויב ווילסט נישט, שטיי ווייט פון מיר. די אנדערע קומען אן די תורה הקדושה. ווען האב איך געוויסט אז סאטמאר זאגט א דרשה און זיי זענען פול אוו שיט? ווען האב איך דאס געוויסט? ווען זיי האבן אנגעהויבן צו רעדן פונעם אייבערשטן און פון די תורה. ווען זיי האבן אנגעהויבן צו רעדן פון אייבערשטן און פון די תורה האב איך געוויסט אה, דא קומט א בלאף. פארשטייסט? און דער רבי אליינס האט עס געזאגט און זכרונו לברכה מיט אלע בולשיט. עניוועי, ס'איז גרויסע צרות, מ'קאלט מיך יעצט אריין. פון מיר און פאר פון ארץ ישראל נאך האב איך די גאנצע צייט נאר יעצט פאר איך אהין מוז איך אנהייבן צו נעמען קער פארן פאר איך חתונה צו מאכן אבער איך זעה שוין אז ס'עט זיין פרייליך קיצור איז דא א איד וואס ער זאגט מיר אז זיי האבן געארבעט אויף זיין טאכטער וויבאלד ער האט א קראנק קינד אין שטוב אזוי טוט מען דאך מיט יעדעם אז מ'האט א קראנק קינד הייבט מען אן צו ארבעטן אויף אים האבן זיי געארבעט אויף זיין טאכטער אז די טאטע איז א שייגעץ און אהין מיט אהין ער האט גענומען גרויסע לויערס און דאס איז דאך די ערשטע זאך מוז איך נעמען א לויער נאכדעם האט דאס גענומען די אלע גרויסע לויערס איז דארט איז דאך אלעס מאפיא קאנטראלט, ס'איז א לאנד וואס איז גארנישט מיט נישט, די גאנצע לאנד איז איין שטיק גארנישט, דער רבי זכרונו לברכה האט זיך אזוי גערעגט אויף ארץ ישראל, ער האט זיך געזארגט, ער האט נישט געכאפט דאס איז גאנץ נישט קיין לאנד, דער רבי אליינס האט געזאגט ס'איז א מלכות בלא תגא, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט, למעשה איז דא די גרויסע צרות וואס זיי טוען אפ פאר די קינדער, זיי הייבן אן איוואר דיין טאטע איוואר און זיי נעמען מיידלעך מחנכות, נישט מיידלעך נאר ווייבלעך טיטשערס. רבנית'ס רופן זיי זיך, רבנית, און, און שוין, איז דא יעצט מענטשן, און כ'האב געקאלט יעצט אויך איינער, זיי ווילן איך זאל מודה זיין אויף דער, האט ער געזאגט, העל נאו, איך גיי אויף גארנישט מודה זיין, דו ווילסט נעם מיין טאכטער, שטופ זי דיר אריין אין דעם פיפיק, אין דעם מחילה, איך וויל מיט זיר גארנישט האבן מער צו טון, זי קען אפילו מער צו מיר אהיים נישט קומען, אז זי האט זיך געלאזט אזוי משוגע'דיג ברעינוואשן, האט ער געכאפט א שמועס מיט זיין טאכטער, זאגט זי, טאטי, הם עובדים עליי כבר עשר שנים, זיי ארבעטן פון עלעמענטרי סקול ארבעטן זיי שוין, אז ס'עט קומען אמאל א צייט, און וויאזוי ווייסן זיי וועמען ארויסצופיקן? דארט ווי ס'איז דא א פראבלעם. למשל דער איד האט א פראבלעם אז ער האט א קינד וואס ער איז א דאון סינדראם. אה! דארטן גייען מיר אונז סקרוען. ווער ס'געדענקט מיין אלטע שיעורים האב איך אייביג געזאגט, סעקשועל אביוז, די מעין פראבלעם איז ווי אויף אזא פלאץ ווי ס'איז דא אדער א יתום, א יתומה, אדער קראנקע קינדער. די הויז איז צעשאסן עניוועי. זיי קומען זיי אריין און זיי נעמען זיי אויף שבתונס. יעצט איך האב יעצט א ידיעה באקומען פון. צוויי גרויסע רבנית'ס רעבעצענס אין ירושלים וואס זיי זאגן אז חי לייפליין איז א צדיקת בכל ענינים כלפי די רבנית'ס זיי זענען אסאך ארגער ווי חי לייפליין האב איך געזאגט אזוי צו זיין ארגער ווי חי לייפליין איז נישט קיין מציאות נישט מעגליך זאגן זיי זאג מיר די ראיה און דאס איז וואס דא גייט פאר און די זעלבע איז אונזער חינוך. יעצט האמיר נאר א מזל אז דא אין אמעריקע איז דא גרויס געלט און ס'שלאגן זיך יעצט ארום די גרויסע חברה שלאגן זיך ארום יצחק לבנה שטערן שייגעץ מיט זאלי קאזין שייגעץ יעקב העיר ממילא איז שוין דא פאר שפילן אין די גאס פארשטייסט וואס דא גייט פאר אבער דאס אז מ'האט מאלעסטעד קינדער האט קיינעם נישט געבאדערט און דו ווילסט עפעס וויסן מאלעסטעישן איז שוין ברוך השם פינישד אונז האמיר א ארגערע פראבלעם ברעין וואשינג טשילדרען וויטש איז ווארס דען מאלעסטעישן. איך וויל זאגן יעדן איינעם, גיבסט אריין דיין זון אדער דיין טאכטער אין עפעס א חדר אין עפעס א סקול, יו שוד בי ווערי קערפול וואט יו דואינג, ביקאוז דער חדר מיינט נישט דיין גוטס, ער מיינט נישט דיין חינוך, ער האט מיט דיר גארנישט, ער האט נישט איינגעלייגט מיט די תורה גארנישט, ער האט נישט איינגעלייגט מיט דיר גארנישט, ער האט איינגעלייגט צו גנב'נען געלט אויף דיין נאמען, נאכדעם ווען ער קען שוין נישט גנב'נען מער געלט, דעמאלטס וועסטו אנהייבן צו זען ווי מען האלט. ס'איז איינע פון די גרעסטע חרבנות וואס איז דא אין די היינטיגן דור, איך באקום טעלעפאונס טאג און נאכט פון די גאנצע וועלט,

פאר דיר. יעצט איך האב ידיעות פון די מאדערענע סקולס מיט די עממי מיט אלע מיני סקולס אז דארט האבן זיי נישט די אלע בולשיט ווייל דער טיטשער זוכט נישט דיין טאכטער ער האט זיך גענוג סחורה ביי די פרומע דארט ווי מען הייבט אן צו רעדן פון פרום און מען זאל גיין אינגאנצן צוגעדעקט און מען זאל גיין מיט די שווארצע שאלן און זיי רופן עס א בורקע. ה. א קינד האט אמאל געזוכט זיין מאמען אין א סטאר. און וויינט און וויינט. פרעגט די סטאר קיפער, וויאזוי זעט אויס דיין מאמע? זאגט זי, כ'ווייס נישט. די מאמע גייט מיט א בורקע און איך זעה זי קיינמאל נישט. ה. ווייסט נישט וויאזוי זיין מאמע זעט אויס אפילו. און דאס אלעס האבן געטון משוגעים. ס'האבן נישט געטון נארמאלע מענטשן. ס'איז געווען איינער וואס ער איז גראדע א שוואגער מיט דעם וויזשניצער רבי'ן דא פון ווילימסבורג, א שוואגער מיט אים. זיין שווער האט אויך אונטערגעשריבן אויף מיר אז וואס? אז איך זאל נישט האבן וואו צו דאווענען. שפעטער, ער איז געוואוינט אין מאנסי, האט נישט מצליח געווען, איך האב גראדע אפילו געבויט א מקווה דארט, מען האט מיך גענומען, נישט יעצט, יארן צוריק, שפעטער האט ער געזען אז ער דארף האבן געלט, איז געוען איינער א בעל עבירה וואס האט בועל געווען עריות, האט ער געזאגט אז ס'איז פאר א מיליאן צו פאר וויפיל עפעס א גרויסן סכום געלט, נעמט ער איבער די עבירה פון אים, און ער האט זיך געצויגן אויף ארץ ישראל, און ער איז געווארן א גאנצע פירער ביי די אלע משוגעים. מיט די שאלן. נישט אויף. כ'וויל מסביר זיין פארן עולם א זאך, איך זאג אייביג צו גיין מיט א שטריימל. מאמענען מיט א בעקיטשע איז א גרויסע זאך, פארוואס נישט? ס'איז א הייליגע לבוש, דער בעל שם טוב, אבער ס'דא איין פראבלעם, אויב דיין טאטע איז נישט אזוי געגאנגען, אין דיין שטוב פירט מען זיך נישט אזוי, איז עס פאר דיר נישט קיין געשעפט. איך וועל דיר ברענגען די בעסטע ראיה זאלסט פארשטיין וואס איך זאג. ווען א איד עסט מאשין מצות, און דער דברי חיים זאגט ס'איז חמץ גמור, קען מען עס נישט יעדער אננעמען פאר א פסק, והא ראיה, איך האב אליינס געהערט, געווען אמאל ביי מצה באקן פון אין ירושלים פון.

אז ער זאל טוישן זיינע עלטערנס מסורות און ער זאל אנהייבן צו עסן מאשין מצות, וועסטו זאגן אז ער איז א שייגעץ. און פארקערט איז אויך די זעלבע, ווען זיין טאטע האט געגעסן מאשין מצות און ער וועט זאגן איך וויל נישט ווייל ס'איז חמץ גמור, איז ער אויך א שייגעץ, די זעלבע שייגעצעריי. ווייל ביי אונז אין אידישקייט גייט שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, דאס איז דאס וויכטיגסטע.

מנחת, אז אויב דו מיינסט אז חי לייפליין איז געווען א פראבלעם, אונז וועט דיר געבן נעמען וואס זיי זעהן זענען גרעסערע פראבלעמען, זיי זענען אלע רעבעצן, זענען רבנית'ס, גאנצע ניין יארדס. סאו איך וויל זאגן פארן עולם זייער קלאר, מיט דעם וואס דו האסט אריינגעגעבן א קינד אין א מוסד, מיינט אז דו מוזט האבן אן עין פקיחא. ס'מיינט נישט ער וועט דארט לערנען, ס'מיינט נישט ער וועט מצליח זיין, און ס'מיינט נישט מ'טאר נישט אראפ נעמען פון וועג. יעצט איז דא אזא משוגענער ווי יואלי רוט, אבער א טאטאלער משוגענער. איז דא א מיידל וואס איז געקומען דא און אונז האמיר אריינגעמישט די פאליס, די טאטע איז געקומען וויינען צו מיר, מ'האט אריינגעמישט די פאליס און מ'האט אויך אריינגעמישט די שין בית, די עף בי איי, אלעס, יעדער איז געווען פארמישט. עניוועי, די טאטע איז דא געקומען, האט זיך אויסגעוויינט די הארץ, האמיר גע'גנב'עט זיין טאכטער, שוין, און מ'איז געגאנגען מ'האט איר צוריקגעטראגן אויף ארץ ישראל. ס'איז דורכגעגאנגען אפאר חדשים און זי איז שוין אנגעקומען נאכאמאל דא ביי די גרעניץ.

קיינער איז נישט דא פאר אייער גוט, ס'איז געווען דא משמרת הפיתוק, זיי זענען ארום געגאנגען גנב'נען געלט פון מענטשן, זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן בילבילים אויף מענטשן, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט, זיי האבן דאך אויף מיר אויך געמאכט בילבילים, אז איך האב אין אוקריינע האב איך שיקסעס, און וועגן דעם פאר איך יעדע פאר וואכן, דאס אז א איד האט מסירות נפש פאר מקווה'ס, דאס איז ביי זיי נישט דא אין שלחן ערוך, זיי האבן דאס נישט, ניין ער האט דארטן שיקסעס אין אוקריינע, און ס'איז אפילו דא א גאנצע מדובר געווען, ביי מיר אין הויז וואוינט איינער ער הייסט. חיים חיים ברוין, דער משוגענער איז געגאנגען אין אויסזאגן אידן, האסט נישט געהערט דו נחום ווינט? פרעגט אים איינער, וויפיל שיקסעס האט ער אזוי אין אוקריינע? זאגט ער, איך ווייס זיבן האט ער זיכער, ווייל ער פארט יעדע פאר טעג. דאס איז געווען סאטמאר. סאטמאר איז געווען א חסידות, צו באגראבן יענעם, צו באשמוצן יענעם, דער עיקר איז איך בין ריין פון ציונות, ס'האט נישט געמאכט קיין הענט און קיין פיס וואס זיי האבן געזאגט, איך בין געפארן נעבעך מיט מסירות נפש, ס'איז געווען קאלט דעמאלטס, נאכנישט געווען. צוגעשטעלט אזוי ווי היינט, ווער האט געבויט די גרויסע מקווה אין אומאן וואס יעדער נוצט? איך האב עס געבויט און געזעסן דארטן א כמעט א דריי פערטל יאר, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? מסירות נפש איז געשטארבן, אין סאטמאר איז קיינמאל קיין מסירות נפש נישט געווען, די דאלער דאס איז געווען מסירות נפש, און ממילא אז ס'האט זיך אנגעהויבן א מלחמה צווישן מיר און צווישן די וועד משמרת הפיתוק וואס כ'האב געטענה'ט אז זענען נישט מער ווי געלט עקסטארשענערס, האבן זיי זיך גענומען צוריקשלאגן, יא זיי האבן מיך אליין געזעהן מיט די שיקסעס, יא זיי האבן פיקטשערס! פארשטייסט וואס דא איז געגאנגען. זיי האבן געהאט פיקטשערס האבן זיי געהאט. אזאלכע בלאף זאקס די גאנצע. אבער ס'איז נישט נאר סאטמאר. איך זעה אלע מוסדות חינוך זענען די זעלבע. זיי ווילן אריינכאפן דיינע קינדער. און באמת איטס אנלי פאר סעקס. ווייל כ'האב יעצט גערעדט מיט איינעם זאגן זיי זאגן זיי מיר אז זיי ווייסן פון דעם פאל און זיי זאגן מיר קלאר. זיי זאגן קלאר און דייטליך אז די גאנצע זאך פון חיה לייפער איז א. קינדער שפיל לגבי וואס ס'גייט דא פאר מיט די מוסדות אין ארץ ישראל און אין אמעריקע אויכעט, די זעלבע בולשיט אלל אווער, עניוועי איך וויל נאכאמאל ווארענען דעם עולם אז דו גיבסט אריין דיין קינד זאלסטו מיטהאלטן מיט דיין קינד דעם טאג וואס מ'טראגט אים אויף א שבתון, זייער ס'איז זייער א פלעזשער, יא מ'פארט אויף א שבתון איטס אינטערעסטינג רייט, זאלסטו וויסן דארטן גייט מען אפמל'ען דיין קינד סיי א יונגל און סיי א מיידל. און דארט גייט מען מסביר זיין אז דער טאטע איז נישט אזוי און דער טאטע איז נישט אזוי, איך האב נישט קיין סך געליטן פון דעם ווייל איך איך האב זיך אויסגעלאכט, איך האב געזאגט פאר סאקמער קאקמער עטס קענטס גיין אין דרערד, נעמטס מיט דעם דברי יואל אויכעט ווייל איך האב מיט אים אויך גארנישט איינגעלייגט, אויב מ'וועט טאטשן קינדער וועל איך מיך שלאגן, האבן זיי געזאגט אונז האמיר נישט קיין מורא אונז מיר גיין צו די פאליס אז דו ביסט א מאלעסטער, יא דארפסט זיך אבער האבן ווער ס'וועט קומען זאגן אז כ'האב אים מאלעסטעט און מ'גייט אים ארויפשטעלן אויף א סטענד, נישט אזוי ווי אין ארץ ישראל אונטערן טיש מיט די. תיקים מיט די משטרה און דו מוזט גראד נעמען א לויער און מען זעצט דיך איין קודם אויף פיר פינעף טאג, ארץ ישראל איז אזא לאנד וואס פון זיך אליינס וועט עס אונטערגיין ווייל ס'האט נישט קיין באדן, ס'האט אפאר ווילד אזיאטישע פראים און די דזשאדזש אליינס ווען די פאליס קומען געבן א תיק זעהן זיי שוין אז ס'איז פול אוו באלאוני און זיי הייבן אן צו לאכן און זיי ווארפן עס ארויס און דאס איז וואס דא גייט פאר און דא אין אמעריקע איז אויך אזוי געווען דא איז געווען מיט די עי איז געווען איינער א קרימינעל, ער איז געווען דער דיסטריקט אטוירני, א קרימינעל, אזאנס איז ער און נישט געווען נאך איינער, און ער האט נאך מיט געהאט א סעקסרעטערי וואס איז געווען א אידישע טאכטער, איר מאן איז געווען א לויער, און זיי האבן אפגעטון כל דבר אסור פארן עולם, און איך האב אים געזאגט, ער האט געהייסן היינס, מיסטער טשארלס היינס, און איך האב אים געזאגט, היינס, איך וועל דיך לייגן ביהיינד בארס, ער האט געזאגט, יור נאט ביג ענאף, זאג איך, יו האב טו בי ביג ענאף, יו האב טו בי שרוד ענאף, דעטס אלל, און וואס איז געווען צום סוף, ער איז ארויסגעגאנגען בז ב, בבזיונות, בחרפה ובושה איז ער ארויס, ער איז ארויס. חרפות און בושות, ער האט פארלוירן, ער איז געלאפן, ער האט פארלוירן, און ער איז נישט דא, ואיננו, והילד איננו, דאס קינד איז נישט דא מער, און דאס איז וואס איך האב געטענה'ט. און זיין סעקסרעטערי האט געהייסן הענע ווייט, איר מאן איז א לויער, און מ'האט גענומען קעיסעס, אנגעשמירט מענטשן, און איך האב געזאגט איטס גאנע סטאפ, פארוואס? ווייל אמת מארץ תצמח, עווענטשעלי איטס גאנע קאם אוט, און ס'איז ברוך השם ארויסגעקומען זייער גוט. היינט די די עי גאנזאלעס האט מורא, ער היט זיך פאר א. חסידישן רב רבי'ן הי נאוס דעיר אלל פול אוו האט עיר פול אוו שיט דעטס וואט דעי אר. מיך האט אמאל געפרעגט אן עף בי איי עידזשענט ער האט גערעדט וועגן די רבנים פרעגט ער דיד יו עווער העיר אוו ראביי ראבינאוויטש פרעגט ער מיך איז הי א סטרעיט ראביי זאג איך אים הי איז נאט איווען קרוקעד הי איז סאטש א לאו לייף דאזענט איווען בעלאנג אין די דזשואיש פעיט בקיצור דאס איז וואס דא גייט פאר זיי ווייסן שוין היינט איך האב זיי אלעס מודיע געווען איך זיץ מיט זיי טאג און נאכט ווער ס'האט א פראבלעם מיט מיין רעדן לשון הרע צו מיט אנעסט מסירה קען מיך מנשק זיין אין די אחוריים און אין די תחתונים, איך האב מיט אים גארנישט איינגעלייגט, ווייל וואס סאטמאר רב האט אפגעלערנט אז דאס איז די יסוד האמונה איז ביי אונז א דזשאוק, די ציונות איז יסוד האמונה, זיי האבן געהארגעט משיח, ווען נישט זיי וואלט משיח דא געווען, ס'הייסט אזוי, דער אייבערשטער איז נישט באלעבאס אויף די וועלט, די ציונים זענען באלעבאס, זיי האבן געמאכט א מדינה, דאס איז נישט געווען דעם רצון השם, קוק וויפיל תורה דארט טוט זיך אפ, קוק וויפיל אידן האבן זיך געראטעוועט, מען האט דאך אונז אין יוראפ ארויסגעמארדעט. ס'האלט נישט אויס מיט די מדרשים וואס דער דברי יואל האט אפגעלערנט, האלט עס אויס מיט אנדערע מדרשים, און דאס איז וואס מ'האט דא געטון, אונז האמיר א גרויסע זכיה אז די גרויסע שקצים האבן זיך שוין צוקריגט יעצט, דעם רעבינ'ס זון יעקב בער מיט יצחק לבנה שטערן, זיך צוקריגט ווי זיי האבן זיך צוקריגט, יעצט גייען ארויס קומען די אלע גניבות, אונז ארבעט מיר אויף דעם, זיי האבן זיך נישט צוקריגט סתם אזוי, זיי האבן זיך צוקריגט ווייל אונז האמיר געזאגט פאר אלע רבנים אז זיי פארפאפן ענק, עטס קענטס נישט קיין ענגליש, שטעל דיך פאר כ'וויל דיר עפעס זאגן, איינער איז זיך געגאנגען אמאל שטעלן אין מיליטער, און ער האט געקעקעצט, בקיצור ער האט געבעטן אז מ'זאל אים אהיים לאזן אויף פסח, און ער האט אנגעהויבן איך וויל אהיים גיין אויף פסח, דער גענעראל האט געזען ער האט נישט מיט וואס צו טון זאגט ער ליסן גיי אהיים און קום צוריק נאך שבועות, עניוועי ער קומט צוריק אין די ישיבה פרעגט מען אים וואס איז געווען, זאגט ער איך ווייס נישט מ'האט מיר געזאגט כ'קען אהיים גיין ביז נאך שבועות, פרעגט מען וויאזוי וואס איז געשען, ס'איז זייער א גרויסע רשע דער וואס ער נעמט אויף. זאגט ער מ'דארף קענען רעדן, פארשטייסט? מ'דארף קענען רעדן. איז דאס איז וואס מ'טוט מיט אונזערע קינדער לעצטנס, און מ'טוט עס אויכעט וועגן דעם ווייל ס'איז דא א פסוק אין חומש וישמן ישורון ויבעט, ווען שטויסט א מענטש ווען ס'גייט אים גוט. אונז האמער אזויפיל געלט אין מוסדות ליגן, ס'דרייען זיך, ס'איז ממש נישט צום גלייבן. ס'איז נישט צום גלייבן וואס ס'דרייט זיך אין מוסדות געלט. קומען די ראש ישיבות און זיי נעמען עס פאר זיך. וועגן דעם איז זייער גוט אז בנימין נתניהו האט פארלוירן. די לינקע גייען אים געבן א פארץ, און זיי געבן אן הפיכה. ווארט שוין צו וואס עטס וועטס קריגן פאר ישיבות. דער בעלזער האט אויפגעבויט א דריטן בית המקדש, וויזשניץ א צווייטן בית המקדש, דער א ערשטן. דאס גייט אלעס בטל ווערן. ווארט שוין צו וואטס גאנא העפען. אין א וועג איז עס גוט. ווייל ווילאנג דער אייבערשטער האט אונז געהאלטן געדרוקט ביי די גויים זעמיר אונז געווען אלע אין דער ערד, האבן מיר נישט.

שבתון'ס מיט שמבתון'ס מיט אלעם מוז דיין טאכטער דיר זאגן וואט דע העל מען האט דארט גערעדט, מען האט גערעדט די טאטע איז אן אפיקורס צו א ציוניסט, איך האב דאך אויך מיטגעמאכט די זעלבע זאך נאר איך האב מיך אויסגעלאכט ווייל איך בין א טאג קלוגער פון די אלע בהמות, זאגט מען מיין זון וועסט קיינמאל נישט קיין שידוך טוהן און וועסט קיינמאל נישט און דו ווייסט נישט און מיין זון פלעגט אהיימקומען אזוי דערשראקן איך טאקע קיינמאל נישט קיין שידוך טוהן, דו פארשטייסט וואס זיי האבן געטוהן האב איך געזאגט פאר מיין זון דו ווילסט זעהן צו זיי מיינען עס ערנסט? זאגט ער יא איך וויל זעהן, זאג איך איך גיי דיר געבן אן עצה, זאג יענעם איך האב א שידוך, איך דארף פאר דיר האבן הונדערט טויזענט דאלער, וועסטו זעהן וואס ער וועט זאגן, האט ער זיי געזאגט איך דארף האבן געלט, זיך אלע אוועק געדרייט, קיינער נישט דא געווען צו געבן אפילו נישט קיין הלוואה, ווייל דאס איז געווען אלע יארן נישט נאר סאטמאר אלע קהילות זענען אזוי געווען, בעלז איז אויך געווען די זעלבע רשע, אז דו האסט געזאגט א ווארט קעגן א בעלזער רב וועלכן ס'זאל נאר נישט האבן געווען, איז געווען אחת דתו להמית, די בעלזער רב האט אפגעגנבעט מיליאנען פון אמעריקאנער פראגרעמס, מיט א מענטש וואס ער האט געהאט צו טון מיט אייסיס, און ער איז די גרויסע רעבע, און יעצט רודפ'ן זיי נאך אנדערע. סאו איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, ווען דו געסט אריין דיין קינד אין א מוסד, און ווער שמועסט נאך אויב די פירער פונעם מוסד איז א אישה זונה וחללה א רעבעצן וואס איר מאן געט איר גארנישט א גאנצע וואך, און טאמער געט ער איר שוין יא שטופט ער איר שבת אין די מחילה, און שי'ז סאו פיסד אףף, גייט זי און זי טשעפעט די מיידלעך. איך וואין שוין ברוך השם אין ארץ ישראל. איך גיי נעמען קער פון אים, איך האב נישט. קיין מורא די פאליס נישט זאגן גארנישט דעם איינציגן מענטש וואס זיי האבן דרך ארץ איז נחום ראזענבערג זיי זאגן אליינס ווען ער קומט אונז עפעס זאגן גלייבן מיר אונז און דא אין אמעריקע איז אויך אזוי די פאליס דעי בעליוו מי עווריטינג איי סעי וויי ווייל זיי ווייסן איך בין נישט דא פאר געלט נישט אזוי ווי חיים ברוין האט געזאגט כ'האב אפאר שיקסעס אין אוקריינע איז נאטינג טו דו וויט דעט ס'איז פון מיין ערנסט

טא טאמער מען האט צוזאמגענומען, אין די שטאט האבן זיך צוזאמגענומען אפאר גוים און זיי האבן געוואלט אראפנעמען, ארויסנעמען קינדער פונעם אידישן וועג, איז מען מחויב מחלל שבת צו זיין, דאס איז הלכה פסוקה אין שולחן ערוך. איי וואס וועט זיין מיט חילול שבת? דאס אידישע טאכטער איז מער ווערד וויפיל דער גאנצער שבת אלל פוט טוגעדער, ווייל אויף חילול שבת קען מען תשובה טון, א טאכטער וועט אראפגיין פון וועג, ביסטו פיניש, יו פיניש באט אלוועיס, דאס זאלסטו אייביג געדענקען, און איך זאג די אלע אינגעלייט, נעמסטו דיין קינד צו דאווענען שבת, דו קענסט זיך נישט אפגעבן מיט אים, ווייל דו דארפסט דאווענען, ביסטו פטור פון צו דאווענען, ביסטו עוסק במצוה, היטסט דעם אייבערשטנ'ס א קינד, און טאמער איינער וועט דיר זאגן אנדערש ווייסט ער נישט, קען ער נישט די הלכה, פארשטייסט? סאו דאס וויל איך, דער עולם זאל אנהייבן נאכצוקוקן די קינדערלעך וואו זיי גייען, אפילו זיי זענען אין די בעסטע סקולס, ווערי קעירפול, ביקאוז די פרינציפל מיט די אישה זונה וחללה, די רעבעצינס, זיי האבן אויכעט א פיפיק, זיי האבן א קליטאריס, און זענען אזוי הונגעריג פאר סעקס פונקט וויפיל דו, און עספעשעלי ווען דער מאן. פילט זיך נאך א האולי מאולי און ער געט עס איר נישט. שוין, כ'האף אז דאס איז געוען גענוג צו פארשטיין וואס ס'גייט פאר אין די אידישע וועלט. האב ענק שוין לאנג געזאגט אז די גאנצע שבת התוועדות דאס געפעלט מיר נישט. האב ענק שוין געזאגט לאנג. מילא א בחור וואס האלט נאך ביי עפעס הערן מוסר צו וואס, אקעי. אבער די אנדערע חברה זענען דאך לייצים, זיי האלטן נישט ביי גארנישט קיין אידישקייט. יעצט איז געווען א ראש ישיבה האט מיטגענומען א ישיבה אין די קאנטרי שבת התוועדות און ער האט געהאט צוויי בחורים ביי זיך אין באנגעלאו גאנץ שבת. האב ענק געפרעגט פארוואס. זאגט ער אז ס'איז נישט געווען קיין פלאץ, זאגן אים די בחורים ס'יא, ס'איז ביסט א ליגענער, ס'איז דא וויפיל פלאץ דו ווילסט, וואס האקסטו א טשייניק ס'איז נישט געווען קיין פלאץ, שטייסט וואס דא גייט פאר, ער האט זיך ענדזשויט מיט צוויי בחורים געהאט א דאבל העדער, כ'האב ענק שוין געזאגט פאר די מיידלעך איז עס נאך א גרעסערע סכנה ווי פאר די יונגלעך, ווייל ווען זיי פארן ארויס אין די שבתון'ס טוט זיך דארט אפ, רבונו של עולם וואס דארט טוט זיך אפ, איך באקום דאך די די פידבעקס, כ'געב קאלן זיי דאך מיך אפ, שבת התוועדות, איך בין מסכים, איך זאג איך בין מסכים צו אלע ענקערע שייגעץ שטיק נאר איין זאך. מאכטס עס על פי תורה, נעמטס מיט צען טאטעס, און די צען טאטעס זאלן זיך אומקוקן וואס דארטן גייט פאר גאנץ שבת, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, איך בין נישט אנטי עסטעבלישמענט, נא, איך בין עסטעבלישמענט, נאר איין זאך, זאלסט געדענקען אז הער ראש ישיבה מיט דעם רב מיט דעם רעבין זענען א חזר פונקט ווי דו און פונקט ווי דער גוי אין די גאס, און ער האט א פיפיג לאנג אז ס'קען אריינגיין אין א מחילה, און ווען דאס קעפעלע גייט אריין, נישט אינגאנצן, נאר ווען ס'גייט אריין ביי די קרקשטע, דארט איז דא אזא אזוי ווי א גומי וואס האלט צאם, וואס האלט צאם די מחילה אז ס'זאל נישט ארויסרינען קיין גדולים א גאנצן טאג, און ווען מ'דארף מאכן טוילעט שפרייט זיך עס אויס. די קרקשטע איז דאך חיוב כרת אדער נישט? טאמער רירסט אריין מיט דיין קעפל אין די קרקשטע אפילו נאר א טראפ איז א ביאה במקצת שמה ביאה איז אזוי ווי האסט בועל געווען געהעריג אינגאנצן גוט און דעמאלטס הייבט זיך אן די קריסעס דעמאלטס הייבט מען צו וויינען אה באשעפער באשעפער. באשעפער זאגט דיר יעס? איך שריי דאך צו דיר אויך און דו הערסט מיך נישט. און דאס איז וואס דא גייט פאר רבותי, עס מוז צוריק אנהייבן אויסצולערנען, דער אייבערשטער איז נישט דא צו שפילן געימס, ער איז א קעניג, ער איז א מלך מלכי המלכים, און ער האט אונז געגעבן ארדערס, קאמענדס, און מען דארף דאס פאלגן, און אויב נישט צאלט מען א פרייז, סאו איך וויל בעטן דעם עולם, דו ווילסט מאכן א שבת התוועדות, בין מסכים, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, ס'איז דא לאמיר זאגן פופציג בחורים, צען טאטעס זאלן מיטפארן. לאמיר זעהן וואס דארט גייט פאר, די טאטעס האבן זייער מער, און אויב די מיידלעך גייען אויף א שבתון, זאלן מיט פארן צען מאמעס, נישט צען פרויען, ווייל יענע פרוי קאקט זיך אויס אויף דיין טאכטער עס אינטערעסירט איר גארנישט, זאלן מיט גיין צען מאמעס, און דעמאלטס וועט מען וויסן ווי מען האלט. כ'האב געוואלט זאגן, איך האף עס קומט אריין קלאר, ווייל איך בין אונטערוועגנס, און זייער ביזי דא, איך גיי ארום אזוי ווי איך האב געטון מיט די מקווה'ס אין אמעריקע, איך האב געהאט אויף מיין. מיין רוקן געווען הונדערטער מקוואות וואס יעדער האט אפגעקאלט צו ס'איז קאראונע צו ס'איז גוט צו נישט וויאזוי מ'זאל זיך פירן איך האב יעדן געפסקנט אז מ'זאל מאכן חפיפה אינדערהיים מ'זאל קומען נאר זיך צו טובל'ען און גיין ווייטער איך האב געקאלט דא א גרויסער מורה הוראה אן ערנסטער מורה הוראה און ער זאגט איך מיין אז איר האט פארגעסן א ש"ך דער ש"ך זאגט אז אויב מ'מאכט נישט קיין חפיף אין בית התפילה די תפילה בג ע ווערט פסול זאג איך אים לאמיך אייך עפעס זאגן איך האב נישט פארגעסן און איך האב אנגעזאגט אלע בלניות זאלן אנזאגן אז מ'זאל זיך אין די מקווה ארום וואשן ס'מוז זיין אן אמבטע, דער אודווארי רב האט מיר אמאל געזאגט, וויאזוי געווען אן אמבטע אין אודווארי, די שטאט אודווארי, זאגט ער ווען מען האט געגאסן די מקווה איז אויבן ביי די פלאר האט מען געמאכט אביסל א באכעלע, נישט אין די מקווה, ארום און ארום, דארט האט זיך אנגעזאמלט אביסל וואסער, מען האט צוגעגאסן אביסל הייס וואסער א טאפ, און אזוי האט מען זיך ארום געוואשן, וואס האט עס געמיינט מ'איז געזעסן צוויי שעה און געלאזט רינען הייס וואסער, עניוועי, נישט דאס וויל איך ארויס ברענגען, איז בקיצור אלע זאגן אז עס איז געווען זייער א סוקסעספול סיזען די קאראנע, קיין שום אידישע טאכטער נישט נפגע געווארן אין א מקווה. מקווה, ווייל זאגט ער מיר ווארים ווען יא האט שוין קיין א אידישע טאכטער נישט געגאנגען אין קיין מקווה, סוי ברוך השם איך האב געהאט א זכיה, איך האב געארבעט און ענקער האט מיך אפגעקאלט פון ווירדזשיניע, א פרוי האט מיך אפגעקאלט און זי האט געזאגט אז די מקווה איז אביסל שמוציג זי האט מורא אריינצולאזן פרויען, זאג איך אים איך נעם די קאר איך פאר אראפ א וועג פון צוועלף שעה עלף שעה, איך קום אן איך נעם ארויס אלע בדיקות די טעסטערס און איך זעה אז ס'איז א פערפעקט מקווה, ס'איז כשר וואסער נאר ס'איז נישט אזוי זויבער ווייל די טיילס זענען שוין אלט און ממילא איז דא א ריפלעקשאן. זאג איך איר קענט רואיג לאזן די מקווה ס'איז אויף מיין אחריות, קענט רואיג לאזן די פרויען זאלן זיך טובל'ען אין די מקווה, און זי האט מיר מורא'דיג באדאנקט, נאר זי האט נישט גע... שי דידנט בעליוו אז איך בין געפארן צוועלף שעה בין איך געקומען פארן פאר איין מקווה, זאג איך איך וויל אייך זאגן פון דא האב איך נאך נאך פיר מקווה'ס, איך זאג אייביג אז דער אייבישטער וועט מיך פרעגן אויף יענע וועלט האסט געדאווענט מיט מנין, איך וועל זאגן נאט רילי, האסט בכלל געדאווענט, איך וועל זאגן איך האב געזאגט, איך ווייס נישט וואס הייסט געדאווענט, געזאגט, אבער אז ער וועט מיך פרעגן צו מען האט געמאכט א מקווה אן מיר, אזאנס איז נישט דא, עס איז נישט דא, איך בין געווען ביי יעדן ריר. און מען באצאלט נישט אויך נישט, איז געווען דער אפער דא, כ'האב געמאכט די א מקווה, בקיצור ער האט געמוזט באצאלן ווייל כ'מיין ווען נישט קום איך ווען נישט צוריק, ער האט געוואלט איך זאל קומען אויף זיין זון'ס בר מצוה, איז דאס האט ער מיר געהייסן איך זאל אויסלייגן, און ער וועט מיר באצאלן, און מענטשן האבן געזאגט טו עס נישט ווייל ער איז א וועלטס גנב, און איך וועל נישט גיין זיך שלאגן מיט אים, איך האב אויסגעלייגט דאס געלט איך בין געקומען, יעצט הייבט ער אן אזוי, ער שרייבט מיר א בריוו, איך האב דיר קיינמאל נישט געהייסן דו זאלסט קומען, ער האט אינגאנצן פיר מאל מיך געבעטן און ער האט אינגאנצן געזאגט זיין רב, אז ער זאל מיך אויך בעטן. נאכדעם הייבט ער אן מיט נאך לגיונות, ער וויל זיך דאך דא פארגלעטן עפעס, ער האט דאך געטון די מורא'דיגע עוולה, איך האב אים געזאגט מען קען נישט מאכן א בנין אויב ס'איז נישט דא קיין געהעריגע ווענטילעישן, ווען נישט וועט שטינקען אין גאנצן בנין, האט ער געוואלט נעמען דעם צינור וואס דאס איז די העכסטע, גייט ארויף העכער אין דעם דאך, און דאס זאל ער נוצן סיי פאר א צינור פון מי גשמים און סיי ס'זאל ארויסגיין פון טוילעט די שטינק, און איך האב געזאגט דאס קענסטו נישט טון דאס איז קעגן די הלכה, האט ער געברענגט זיינע ספרדישע רבנים די וואס זיי קענען. איך ווייס נישט זיי האבן געציילט א מוציא אויף רעטעך און זיי האבן געפרעגט למה לא למה לא זאג איך עס איז דא א משנה אין מכשירין פרק א' משנה א' משנה זאגט זיעה שיוון שיוון איז אז קומט ארויף פונעם טוילעט און פון ביוב שיוון און די גאנצע פייפ איז פול מיט שיוון און דאס איז וואס דא גייט פאר און ער איז נאך ברוגז א ספרדישער רוח האב איך געהאט מיט אים אויסגענומען אז ער מוז מאכן פאר נחום האט ער דאך נישט געוואלט מאכן פאר נחום ווייל עס קאסט דאך געלט בין איך געגאנגען איך האב געברענגט א תורם ער זאל עס געבן פאר די גרויסע מקווה אויבן דארטן גייען הונדערטער פרויען א נאכט. ס'הייסט, וואס איז דאס ספרדישע חיות? נו, רופט ער מיך, ער זעט דאך אז איך לאך פון אים, זאגט ער מיר, דו ווייסט, מיין טאטע וועט זיך נוקם זיין, זאג איך אים, דיין טאטע איז געווען א שייגעץ פונקט ווי דו, כ'האב אנגעהויבן דא צו ארבעטן האט מען מיר געזאגט, זאלסט אים נישט אויסלייגן א פעני, ווייל זיין טאטע האט מיך בא'גנב'עט ווען כ'האב געקויפט ביי אים א הויז דא אין בית וגן, זאג איך אים, קום מיר נישט מיט דיין טאטן, ווייל דיין טאטע האט קינדער ווי ער איז געווען, און די קינדער זענען ווי דער טאטע, ס'איז אלע שקצים. שוין, ער האט זיך אויפגערעגט, און די רבנים דא זענען עס געוואויר געווארן, האבן זיי עס געגאנגען פארציילן, אויסער דעם וואס איך באגעגן יעצט אין פערל,

ישראל. עניוועי, נאר וואס, ס'שטערט מיך נישט אזוי ווייט, ווייל הע, עט די ענד אוו די דעי נוצן עס פרויען, און איך האב גע'טובל'ט די ערשטע וואך האב איך גע'טובל'ט דא א פרוי וואס האט געהאט קענסער, זי האט געהאט א לאך אין קאפ, איך האב אבאכט געגעבן די טבילה זאל זיין כשר, איך האב געברענגט א בלנית וואס זי פארשטייט צו דעם, און ברוך השם ס'איז שוין דורך א האלב יאר, א דריי פערטל יאר, אפשר מער, איז זי ברוך השם געזונט. פאר זי איז אראפ אין די מקווה האט זי אזאלכע קולות געמאכט, געהערט ביז ארויף אין כולל האט מען עס געהערט,

חשבון, וואס זאל איך טון אז דער אייבערשטער וועט מיך פרעגן וואס האסטו געלאזט א מקווה נישט באקוקט, וואס זאל איך ענטפערן, סאו מילא האב איך געזאגט די זעלבע, איך בין אן אלטער איד, איך דארף שוין באלד געבן דין וחשבון, און איך קען זיך נישט פארלאזן אויף קיין ניסים, געפארן, טון, און שוין, עס איז כאטש דא א מקווה, עניוועי, איך וויל ענק זאגן וואס דאס הייסט א קידוש השם, איך בין געווען אין פענעמא מיט דריי יאר צוריק, איך האב געמאכט דארטן א מקווה, איך האב איבערגעמאכט א מקווה, עס איז געווען אריינגעלייגט אייזענעס, די חימום איז געווען אין די סעמענט, עס איז געווען א חורבן, עס האט געטראפט פון אלע זייטן, איך האב עס איבערגעבויט, מיר זענען אזוי צופרידן געווען. אז איך געדענק די פרויען זענען געקומען די לעצטע פאר טעג, ווען וועט שוין זיין די מקווה גענדיגט? זאגט זיי דער רב וואס דארפסטו דאס וויסן, דו גייסט דאך עניוועי נישט אין מקווה, זאגן זיי ביז יעצט האסטו געהאט א חזיר שטאל זעמער נישט געגאנגען, היינט אז ס'איז דא א שיינע מקווה מיר אלע גייען, האט דער רב געזאגט איך גלייב עס נישט, זאגט ער יא, און סוף איז געווען אז זיי האבן אנגעהויבן צו גיין, מ'האלט שוין יעצט ביי די צווייטע מקווה, שטעל דיר פאר. וועגן דעם טאר מען זיך קיינמאל נישט צוקריגן מיט קיינעם, דעמאלטס איז אויך געווען א פרשה אז. איך האב באשטעלט געוויסע חרסינות מסביר געווען דעם רב פארוואס דאס מוז אזוי זיין אז ס'דא תשובות אז אויב ס'האט א בית קיבול אין די בעק איז עס נישט גוט און דער רב האט געארדערט א אנדערע ווייל אים האט בעסער געפאלן יענע קאלער, דארט איז דא א פרוי וואס האט אים אנגעדרייט און שוין, האט מען געדארפט טוישן די טיילס, מ'האט עס אריינגעברענגט עיר פרעיט ס'קאסט אַכט טויזנט דאלער, סאו וואס מיינט עס כ'האב מיך צוקריגט מיט יענעם, כ'האב געזאגט ניין איך וויל עס באצאלן איך האב עס באצאלט פון מיין טאש, געהערט צוויי אידן זיי האבן מיר צוגעהאלפן אביסל איינער מיט א טויזענטער און איינער מיט. איך מיין פֿינף הונדערט. ס'איבריגע געווען פון מיין פאקעט. עניוועי, דו זעסט אז מ'טאר זיך קיינמאל נישט צוקריגן. יעצט האבן זיי מיך צוריק גערופן. זאג איך אים נעמטס אן אנדערן. איך האב דאך געהאט מיט זיי צו טון. זאג איך אים נעם אן אנדערן. זאגן זיי אונז גיימער גארנישט טון נאר אז דו ביסט דא. אונז קענמער דיך נאך פון ווענעזועלע. און יענער רב ער לעבט שוין נישט האט געזאגט אז דו ביסט א מומחה חד בדור. שוין, בקיצור, געזונטערהייט. איז געבליבן אז איך מאך עס יעצט מאך נאך א צווייטע מקווה שוין פאר זיי. אבער יעצט האב איך זיי געזאגט אזוי הער אויס די אלע זאכן וואס האט עטס געטון דעמאלטס וועל איך היינט נישט איינגיין. אסאך, ווייל איך קען אים שוין. יא, זיי האבן געברענגט א פרוי וואס איז א דיזיינער, זאג איך אים, טאמער איז די פרוי דער דיזיינער קען זי בויען די מקוה אויך, אויב וויל איך נישט וויסן דערפון. קיצור זאגן זיי, זי איז טאקע דער דיזיינער, אבער נאר אינדרויסן, אין די מקווה האט זי נישט וואס צו זאגן. האב איך געזאגט, פיין, אזוי דארף זיין, איך איך דארף נישט ענקער געלט, איך וויל אז דער אייבערשטער זאל האבן א נחת רוח. איך האב זיי געזאגט וואס האט מיר דאס מערסטע נישט געפאלן, אז לעצטע מאל, עטס האט זיך געטוישט, און איך בין געוואויר געווארן אז דער ראש הקהל מאכט. צו דעם טויט, וועגן דעם האב איך אויסגעלייגט דאס געלט, איך האב עס באצאלט. דער ראש הקהל קען נישט זיין א פסול'ע מקווה, איך גלייב נישט אז דער ראש הקהל'ס ווייב גייט אין א מקווה, און איך גלייב נישט אז ער איז א שומר שבת. ש'ס דא גייט פאר, זיי אנפירן אונזערע מקווה'ס. קיצור, עס איז געבליבן אז מען גייט עס איבערמאכן, און איך באצאל. איך האב עס באצאלט, און איך האב הנאה דערפון. די איינציגע זאך וואס איז געווען דארטן איז, אז זיי זאלן נישט אויפהאלטן א מקווה, האב איך געמאכט זיכער אז מען מאכט עיר פרעיט. איך האב באצאלט עיר פרעיט, טיילס עיר פרעיט, שוין געהערט אזא זאך? רוטשילד'ס פארמעגן דארף מען האבן צו דעם. נאר גארנישט. ס'פארט גוט. פרעגט מיך איינער דעמאלטס, ס'טוט דיר נישט וויי אז מ'האט דיך אזוי אויסגעשפילט? זאג איך אים, כ'קען נישט גענוג דאנקען דעם אייבערשטן אז ער האט מיך אריינגענומען צו זיין אין די מקווה ביזנעס. ולמקוה המים קרא ימים. דער אייבערשטער איז דער ענדזשעניר פון די מקווה'ס, ער האט עס צוזאמגעשטעלט, ער געבט אונז אינסטראקשענס וויאזוי די וואסער מעג אראפקומען. עניוועי, מ'דארף דאנקען דעם אייבערשטן, דאס איז וואס מ'דארף, יעדע זאך. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז יעצט איז אזוי, מ'האט איינגעזעצט יעצט איינעם אין אמעריקע, ער איז דא געווען א קינדער דאקטער, ער האט. שפילט זיך מיט קינדער, און ער איז געלאפן אויף אמעריקע, און די חברה זענען אים נאכגעלאפן, די וויקטימס, און מען האט אים אויפגעפיקט, דאס וואס איך וויל ענק אויסלערנען, אז עטס וועט נישט טוען די ארבעט נאובאדי איז גאנא דו איט פאר יו, איך בין נישט דא ענק אהן צו טוען ענקער ארבעט, עטס מוזטס אליינס גיין טעסטיפייען, איך האב נאר אזוין פיל אז עטס ברויכטס אביסל חיזוק, איך ווייס ווי צו גיין און וויאזוי צו רעדן און די אלע זאכן, און עס איז דא נאך א זאך, איך האב געדינגען דארט א דירה אין ירושלים, און איך בין איינגעשטאנען אין א גאס וואס הייסט רחוב חגי, חגי איז דא עטליכע שולן, איינס איז די פאפענער שול און איינס איז די באבעווער שול, און ס'איז אפען די טיר גאנץ פרייטאג צו נאכט, ס'איז נישט דא קיין שום קאנטראל, און מענטשן לייגן זיך דארט אפיציעל שלאפן, אלטע בחורים מסתמא, מענטשן האומלעס, און ווען זיי טוען זיך אויס די זאקן מיט די שיך שטינקט אוועק אין שול, אינדערפרי קען מען דעם גערוך נישט ארויסטרייבן, כ'האב געוואלט בעטן די אלע גבאים אז זאלן דאס נישט לאזן ס'זאל געשען. ממה נפשך, האט יענער ווי צו שלאפן זאל ער גיין, האט ער נישט ווי צו שלאפן, דארף מען אים פארזארגן, די שול איז נישט די פלאץ צו זיין אפן א גאנצע נאכט און מענטשן זאלן דארטן אין די טונקל זיך לייגן שלאפן, ווייל איך האב נישט געזען אז עפעס איז פארגעגאנגען, אבער איך זאג אייך די אמת, זרע שטינקט, איך האב געשמעקט די גאנצע שול פון זרע, און איך האב עס געזאגט דארטן, זאגן זיי ניין דאס איז זיינע פיס, זיינע פיס יא, אזוי ווי ביי יוסף הצדיק'ס איז אים ארויס צווישן מביין אצבעו ציפורן אצבעו איז ארויס געגאנגען די זאמען די צען טיפות, הערטס אויף מיט די בולשיט אקעי, עניוועי. סאו מיר גייען ווייטער. עניוועי, מען דארף יעצט רעדן פון אסאך וויכטיגע זאכן. איינע פון די וויכטיגע זאכן זענען אז עס איז דא יעצט א פרשה פון אן אכצן יערידיגן מענטש וואס מען האט אים אינדייטעד פאר נעמען אנדער עידזשד גירלס אנליין יוזינג ראובלאקס. יעצט וויאזוי דאס האט געארבעט איז אז ס'איז געווען איינער וואס האט געאפערט פאר מיידלעך געלט אז ער זאל ארויסגעבן אירע פרייוועט אינפארמעישאן, און זי האט אויך געזאגט אז ער זאל מאכן א פיקטשער האלב נאקעט, און אזוי האט עס אנגעגאנגען, נו, האט שוין יענער, זיין שותף, געוואוסט ווער יענע מיידל איז, און אזוי ווייטער, און אזוי האט זיך אנגעהויבן פראסטיטושען, און איך וואלט זייער שטארק געוואלט יעדן איינעם בעטן, מען דארף וואטשן זייער שטארק אז אזעלכע זאכן זאלן נישט געשען, ביי אונז פרומע איז דאך נישטא קיין אינטערנעט, איר וואס דארף מען דאס נישט אנזאגן, בהמות וואס איר זענט. ס'האט זיך גענומען ליידער נאך א בחור דאס לעבן, א ביטערע אומגליק ווידער, ס'קומט צוריק די עפעדעמיק, נעבעך, ער הייסט אריה פריד, די לוויה האט געדארפט זיין מוצאי שבת אין וויליאמסבורג אין יראים טשעפעל ניינטי טרי בראדוועי, עלעווען פארטי פייוו פי עם. יעצט ווער איז ער? וועל איך ענק זאגן, זיין טאטע הייסט ר' בצלאל פריד, און דער ר' בצלאל איז אן איידעם ביי הרב אבא חייא טויבער, נעבעך. יעצט איך לייג ארויף ווי זיין טאטע איז אים מספיד, הערטס אויס די בולשיט פון א טאטן, און באלד וועל איך ענק לאזן הערן פארוואס איך רוף עס בולשיט, ווייל די חברים זאגן אז די טאטע איז געווען א מעסט אפ בעסטערד, הערטס אויס. ארי,
אונז זעמער דא צוזאמען מיט דיר, אונז ווייס מיר דו הערסט אונז, אונז האבן נישט קיין ווערטער דיר ארויסצוברענגען.

ארי אהרן, א טייערע נשמה פון ווען ער איז געבוירן, אזא וואוילקייט, א וואוילע נשמה, אלעמאל פרובירט צו טון פאר יענעם, א גוט הארץ, יעדן, יעדן איינעם געקענט געבן א שמייכל. ווייזן פאר יעדן, העלפן יעדן, ער וואלט אריין אין פייער פאר זיינע עלטערן, ער האט אזויפיל געוואלט און אזויפיל געוויזן ליבשאפט, וואס קען מען אונז דא ווייזן פאר דיר ארי, די וואך אין די סדרה שטייט אין מאור עינים א יעדע איד נישט קיין חילוק וואס ער טוט.

ער האט דאך געזאגט קודם וועט מען זיין געזונט, ער האט אזוי שטארק געוואלט אזוי שטארק געוואלט אנקומען צו רעדן מיט געוויסע אידן וואס גייען אים ארויסהעלפן מיט זיין מח קלארקייטן, גערעדט מיט אים די וואך, די וואך האב איך גערעדט מיט אים, ער איז געוועזן אזוי צובראכן. מיר געזאגט וואס וועט זיין איך זאג אים ארי יעצט ביסטו יעצט ביסטו בגדר חולה און א חולה קען נישט אלעמאל טון אלע מצוות מ'וועט דיר אויסקלארן די מח און אם ירצה השם ער האט געהאט אזויפיל הרהורים צו טון גוט ער האט אזוי שטארק געוואלט און דער אייבערשטער האט פאר אים געוויזן אז. דו האסט שוין געענדיגט? דיין אות איז שוין געענדיגט. ס'מוז נישט זיין קיין קליינע אות, ס'איז א גרויסע אות. היינט ווערט הונדערט טעג ווען ער האט אנגעהויבן צו ארבעטן און ער איז געוועזן אזוי אזוי קלאר ביי זיך ער וויל ארבעטן אויף זיך און ער האט געציילט יעדן טאג, יעדן טאג איז געווען ווי א יאר. מען קען זאגן אז ער האט שוין געלעבט הונדערט יאר, יעדן טאג איז געווען אזא שוועריקייט און ער האט זיך מחזק געווען, איך פלעג מיט אים רעדן נעכט שעות מיט שעות, שעות על גבי שעות וואס ער האט נאר געוואלט הערן וואס איך האב אים צו זאגן, איך האב געזאגט איך וויל נישט ער זאל פילן אז איך פארלאנג פון אים צופיל, איך וויל אבער יא הערן, דו ביסט מיין טאטע. אזוי א געטרייע, א געטרייע, א געטרייע זון געווען, האט אלעמאל געזוכט ס'זאל מיר נישט זיין שווער, איך געדענק ווען ער האט בר מצוה געהאט האט ער געזאגט ער וויל די בר מצוה זאל זיין אינדערהיים, ער ווייסט אז טאטי האט נישט קיין געלט ער לערנט ער גייט עס מאכן אינדערהיים נישט קיין חילוק וואס.

אוועק פון בחירה, דו האסט דאך א פסק פון רבנים אז דו האסט ליידער געהאט דיין נשמה האט מען אויסגעוועלט אז דו זאלסט אריינפילן די חלק אין די וועלט אין די תורה, עס איז אויך א חלק פון די תורה און אן דעם חלק איז די ספר תורה פסול. ארי געוועזן מוראדיג מוראדיג באנומען, איז די אמת וואס האט אים אזוי געשטערט ווען ער האט נישט געזען עימיצער וואס פירט זיך אויף תוכו כברו, און דאס האט אים געמאכט אזויפיל קשיות האבן, אזויפיל אומקלארקייטן, ער זעט אידן וואס קוקן אויס ערליך און ער קען זיי נעבעך, דא האט זיך אנגעהויבן א מלחמה כבידה וואס דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט, דער אייבערשטער האט אזוי געפירט, און אונז האבן נישט קיין קשיות. איין פון די לעכעוויטשער האב איך געהערט איינער האט מיר געזאגט יעצט שבת, דא איין תירוץ אויף אלע קשיות אויב האט מען קשיות, קל אדון על כל המעשים, דער אייבערשטער האט אזוי געפירט, ער האט אלעס באשאפן און ער פירט אלעס און ער זעהט אלעס אין פאראויס און אונז גלייבן אז די אלע תפילות וואס זענען געוועזן געזאגט פאר דיר און די אלע די אלע ספרים וואס מען האט געלערנט לזכותך דאס זאל דיך באגלייטן די זכותים אויבן אין הימל יעצט איך האב ברוך השם פיינע חברים יעדער האט זיך גענומען שוין פון צוויי דריי יאר צוריק מען האט געלערנט דער ענין און דער ענין און יעדן יעדעס מאל האט מען געזאגט דיין נאמען.

און מיר געוויזן יעדן טאג האט ער מיך גערופן זאגן היינט האב איך געלערנט שער פון דא ביז דא דאס איז לזכות אהרן בן גנעשא לזכות יעדעס מאל האב איך געהערט חיזוק ווערטער פון חברים דא האט מיר א חבר געזאגט פאריגע וואך איז געוועזן די סדרה פון פרח מטה אהרן זאגט ער מיר וואס דאס מיינט פרח מטה אהרן. פליען די שטעקן וואס האט נעבעך געפייניגט דעם אהרן, זיין מח איז געוועזן אזוי פארפייניגט, אזוי פארצויערט, איז די בעסטע זאך וואס האט געקענט געשען פאר אים יעצט איז די רואיגקייט וואס ער האט יעצט, די די מנוחת הנפש עס זאל קומען אקעגן אים די זכות פון די חובת הלבבות אז פון אויבן זאל מען אים אריינשיינען די קלארקייט.

וואס איז געוועזן די מעשה אז אז ער איז אמאל געוועזן אוועקגעפארן פאר די ימים נוראים זיך אפרוען ער פלעגט דארטן אסאך זיך מתבודד זיין און דאווענען און מקווה האט ער נישט געהאט איז ער געגאנגען אין די ים און ער איז אריין אין די ים ער האט געהאט א שטריק וואס איז געוועזן צוגעבינדן צו אים און צו א גבאי און אזוי ווי ער איז אריין איז געקומען א כוואליע וואס איז איבערגעגאנגען אַ פּאָר פֿיס העכער זײַן קאָפּ, און די שטריק האָט זיך עפּעס אױסגעלאָזט, פּונקטלעך װי אַזױ עס איז פּאַסירט דער גבאי איז געלאָפֿן פֿאַר זײַן לעבן, און דער רבי זכותו יגן עלינו פֿון תולדות אהרן האָט האָט דעמאָלט געשריגן צום אײבערשטן, אײבערשטער, רבונו של עולם, קײנער קען מיך נישט העלפֿן, נאָר דו קענסט מיך העלפֿן, איך בעט דיך, העלף מיך! און ער איז אַרױסגעקומען פֿון דעם פֿון פֿון פֿון דער װאַסער, אַזױ װי אַ מלאך האָט אים אַרױסגענומען פֿון דער װאַסער, זײ מאַכן

ווען ער האט באקומען א אישור ארויסצופארן פאר די אנהייב פון די מלחמה איז ער ארויסגעפארן קיין ארץ ישראל, האט ער געזאגט אלעס זענען גוט און אלעס זענען חסדים פונעם אייבערשטן, אבער די הנאה וואס ער האט געהאט אז ער קען רעדן צום אייבערשטן און נאר דער אייבערשטער קען אים העלפן, דאס וועגט אלעס איבער, פרעגט זיך דער הייליגער באשעפער, דא געזיצן עימיצער מיט אונז און די גאנצע משפחה. און האט אונז געזאגט קיינער קען אונז נישט העלפן צוריק ברענגען ארי, און דאס פארשטייט זיך דאס איז נישט קיין זאך וואס איך בעט דיך באשעפער ווייל ארי איז בעסער יעצט ווי דו האסט אים געלייגט אבער איך בעט דיך זיי מחזק מיך און מיין משפחה מיינע טייערע קינדער מיין חשובע איידעם מיין טאכטער מיין זון פון ארץ ישראל וואס קומט אונז זאל מיר אלע האבן די ריכטיגע כוונות. און זיי זאלן אונז באגלייטן, יעצט זעמיר אנגעגארטלט און מ'האט באקומען ריכטיגע כוונות, ריכטיגע מחשבות וויאזוי אנצונעמען די זאך, אבער מ'דארף האבן חיזוק אויף ווייטער אונז זאלמיר קענען אנגיין און מיין טאטע און מאמע זאלן עס קענען דורך טראגן, און מיין שווער און מיין שוויגער זאל זיין געזונט און שטארק, און ארי. דיך, דו ביסט א עולה תמימה, דו ביסט א קרבן פאר אונז אלע, דו ביסט גארנישט שולדיג אין גארנישט, דו גייסט ארויף ריין, דו האסט אפגע אפגעראכטן דא די לעצטע איך קען זאגן צען יאר וואס דו ביסט שוין אין אזא מצב וואס דו האסט געהאט יסורי הנפש אויף דער וועלט. דו האסט שוין פאר אנדערע אויכעט געליטן, מען ליידט נישט מער ווי צוועלף חדשים, דער אייבערשטער זאל העלפן אונז זאל מיר אלע ארויסגיין פון דא מחוזק, אן קיין קשיות, אונז זעמער צופרידן וואס דער אייבערשטער טוט. אונז זאלמיר אנהייבן טוען זאכן אז דו זאלסט דיך קענען דארטן פילן באקוועם און זיך טרעפן מיט די צדיקים, און אונז זאלמיר זיך טרעפן אם ירצה השם ביי תחיית המתים ליכטיגערהייט, פרייליכערהייט, און שנעל אינגיכן מיטן אייבערשטנ'ס הילף ביאת משיח צדקינו בלע המוות לנצח ומחה השם אלקים דמעה מעל כל פנים ונאמר.
יעצט וועט עטס אויסהערן ס'איז זייער זייער נישט קיין איידלע ווערטער וואס ער. נוצט אבער ס'איז פארווייטיגט און איך וויל צוקומען צו א פונקט. הערט זיך קודם א חבר א פארווייטיגטער. כ'וועל זאגן איין זאך. מיין חבר ארי פריד איז נפטר געווארן פון אן אווערדאוז. נישט ווייל אין זיין הויז איז ער אייביג געווען וועלקאם מ'האט אים געגעבן די לאוו. זיין טאטע פלעגט אים רודפ'ן. איך געדענק כ'פלעג זיין מיט אים. פלעגט שליסן דארט האט מען געקלאפט אהיימקומען האט מען גערוידערט יעצט איז ער געשטארבן איי סאו וואס איז די פריאריטיס וואס איז אונזער פריאריטיס מ'זאל ארויסווארפן בחורים זיי זאלן שטארבן אויפן גאס ווי א מויז.

ס'נישט אויפגעשטאנען זאגן הרה ק ר' ביסט געווען ביי לאנס וויל איך וויסן גיב אים א טשענס די אייבערשטער געט אונז ביז צוואַנציק יאר און ער שטראפט נישט ווייל ער ווייסט יו העוו טו געט יוזט טו די סיסטעם סאו יעצט גייט די טאטע ער האט נאך א חוצפה צו זאגן א הספד פאר אים גאו סקרו יורסעלף יעצט איך לייג ענקער אויף איינעם וואס ער האט אויכעט אזא מין פארשטענדעניש אזוי ווי איך הערטס אים אויס. איי וויל קאנסידער יור רעקאמענדעישאן באט איי אלסא העוו פאר יור רעקאמענדעישאן.

ווען איינער האט א סיריעס פראבלעם און דארף האבן א דאקטער רעדט ער זיך דורך אין די מקווה, און ווען ער דארף שוין אין א משוגעים הויז גייט ער צו א דאקטער, ווי אר אלל בעקלאגד, דער אר דאקטערס און מענטל דאקטערס פאר א ריזען, און דאס איז וואס אונז ווילמיר נישט פארשטיין. יעצט איינער שרייבט דער רבי נחום זאגט ער איז זיכער געווארן מאלעסטעד פון זיין רעבן אדער פון עטליכע רעבעס אדער אין א מקווה וואו ס'איז געווען דאזענט רילי מעטער יעצט איך וויל דיר זאגן וואס איך זאג איך דארף נישט דו זאלסט עס אינטערפרעטן ווילאנג אונז זעמיר זיך נישט צוזאמען נעמען און איינעם, און אונז גיימיר נישט אנהייבן צו רודף'ן די מענטשן וואס האבן ארויסגעווארפן די קינדער, און די רבנים, און די מלמדים, און די ראש ישיבות, ביז דעמאלטס וועט קיין ארדענונג נישט זיין. איך שטעל ארויף יעדע וואך אויף מיין שיעור, ווי מען האט זיך אנגעהויבן צו שלאגן מיט די גלחים, און מען האט זיי אזוי אין דר'ערד געלייגט, אז דער פויפ אליין האט שוין געזאגט פון די קירכע, איטס די ענד, דעטס איט, איך קען מער נישט פאפן דעם עולם. און דער לאבאוויטשער רבי פלעגט זאגן, אז מען דארף לערנען די גוים די שבע מצוות בני נח, איך האב א חלק אז איך האב זיי געלערנט, איך האב אנגעקאלט גלחים ווען זיי זענען געגאנגען פאר מיטינגען און איך האב זיי געזאגט רבותי וויאזוי קענט עטס שטיל שווייגן ס'איז דאך ענקערע קינדער און מ'האט זיך גענומען צוביסלעך אונז האמיר געארבעט אינאיינעם די גאנצע צייט נאר דער חילוק איז ביי אונז לאט מען זאל שטארבן און מ'זאגט נע ער איז נישט אויפגעשטאנען זיך אביסל אווערדראגט ווי זיי האבן געזאגט א מיידל קומט אהיים זי איז אביסל מעוברת זי איז אדער מעוברת אדער נישט אונז זעמיר דר'ערטליגערס אונז מוזן זיך אנהייבן צו נעמען אין די הענט אריין ווייל אונז גיימיר דאס נישט צולאזן. אזוי ווי מען פלעגט נאכלויפן למשל מיר אין די גאס, מען האט מיר נאכגעשריגן, און אזוי ווי פאר אלע עסקנים וואס האבן געוואלט טון גוטס, אזוי גיימיר איצט נאכשרייען פון היינט אן אלע מלמדים מיט אלע חזירים, אונז גיימיר זיי נישט לאזן קיין איין טאג אויף די וועלט מנוחה, און ביז דעמאלטס וועט נישט זיין קיין ארדענונג. יעצט הערט אויס וואס דער משוגענער יענקי הארץ האט צו זאגן, ער איז ביזי מיט סמעל די קאפי, הערטס אים אויס דעם צודרייטן. אז דאס זענען זיינע חברה די חזירים. ס'איז א בחירה, קיינער זאל נישט בלעימען קיינעם, יעדער מענטש קען אויפהייבן א מעסער און שניידן זיין האלז אויך, דער מענטש האט א בחירה, בלעימען דעם בלעימען יענעם, זיי זיך אליין ווערט דאס געלט, איך בין זייער אקעגן, איך בין אויך, מ'האט מיך אויך אביוזט אלע יארן, ענד איי נעווער טאטשד דראגס, איי נעווער טאטשד אלקאהאל. איי נעווער דיד סטופיד טינקס אבי צו בלעימען די עלטערן, איך האב זייער פיינט די מינע חברה. טרעפסט א בלעימער, זוכסט א בלעימער. און קוק ווי מיעס די חברה רעדן, די מיעסע עקלדיגע חברה. יו נאו איים סעין? ווייסט ווי מען זאגט, מיין טאטע ווייסט מען ס'איז א גוט ווארט האט מען געזאגט יעדער איינער זאל עסן, יעדער איינער זאל ווישן זיין אייגענע דרעק. אקעי, בלעימען די גאנצע וועלט, ער פירט זיך אויף איך וויל נישט זאגן וואס, און נאכדעם אה, די טאטע איז שולדיג, יענער איז שולדיג, קיינער איז נישט שולדיג, דער בחור אליין איז שולדיג, דעטס איט. ביי מיר קען מען נישט פארקויפן קיין בולשיט. סמעל די קאפי, א מיידל. און דאס איז וואס איך ענטפער צוריק פאר דעם יענק. יענקי איך וויל דיר זאגן נאכאמאל, דו ביזט געטאטשט, איך בין נישט קיין סייקייטריסט, נאר איך זאג דיר אז דו ביזט געטאטשט, דיין גאנצע ענגער, דיין גאנצע וועג וויאזוי דו פירסט זיך אויף, דו ביזט געטאטשט, דו בלייבסט א קריפל פאר לייף, סאו שוין לאנג געזאגט, גיי צו א סייקייטריסט, נעם אביסל מעדיקעישן, ענד טריי טו מעיק ענדס מיט, דו ביזט גע'גט, רייט, דו האסט נישט קיין הויז, האסט נישט קיין ווייב, האסט נישט.

מ'עט זעהן א חזיר אין די גאס, מ'עט זעהן א רבי וואס האט דיך מאלעסטעד, דזשאסט סטארט סקרימינג עט הים, דו'עסט זעהן וואס דא גייט ווערן ארדענונג, אונז דארף מען אנטלויפן, זיי זאלן אנטלויפן, זאלן גיין אין מויזן לאך אריין, פון דעם וואס דו שרייסט דיך אויס דא פינף מינוט און יעדער הענגט אויף דעם טעלעפאן, דעטס נאט גאנא העלפ עניטינג, ווען איך בין ווען יעצט אין ווילימסבורג וואלט איך געפייט מ'זאל אים ארויפהענגען אויף א פאול אויף לי עוועניו קארנער יוז סטריט. און מען זאל אונטער דעם לייגן א סיין, טענק יו מלמדים, טענק יו רבנים, טענק יו חזירים פאר נאט וואטשינג די טשילדרען וואס מען האט ענק איבערגעגעבן אין די הענט אריין, באגראבן דארף מען אים, ער זאל אפפוילן אין די לופט, אפשר דער עולם זיך אנהייבן צו בארעכענען, דאס מען געט אזא באהאלט שנעל דעם נפטר, דאס איז זייער נישט קיין גוטע זאך, איטס נאט נישט נישט נישט קיין גוטע זאך, ס'איז די ארגסטע זאך וואס מען קען טון פון דעם, עניוועי, איך זאג נאכאמאל רבותי אונז זעמער אין א וואר זאון, ארץ ישראל יעצט אויך אין א וואר זאון, כאטשיג ס'איז.

קרעדיט פאר סקווער, זיי האבן דאך מיך מורא'דיג פיינט געהאט ווייל איך האב דאך געהאלטן אז דער רבי איז א גלח איך האב ווייניג געזאגט אויף אים א שייגעץ טמא. נאכדעם זיי האבן אנגעהויבן צו זעהן אז איך רעד צו די זאך, מיין טאטע איז דארט געווען אין פרידוואלד אין א לאנגע צייט דארט אבער איך האב געפייערט און געהאמערט, זיי האבן געזעהן אז ס'טויג נישט האבן זיי זיך מיישב געווען ליסן אונז טשעינדזש מיר אונז מאך מיר א טשעינדזש אין אונזער ליניע און זיי האבן אנגעהויבן זיי קודם האבן זיי געטוהן איך האב זיי געזאגט ווארפטס ארויס אלע אלטע מלמדים ווער ס'איז געווען וויאזוי ס'שטייט אין חומש אשר ידעו משכב זכר, ער מוז גיין, דו קענסט אים נישט האלטן, ווייל זיי האבן שוין געהאט די פילינג וואס דאס הייסט א מחילה, הי העז טו גאו, און צוביסלעך האבן זיי אנגעהויבן ארויסצואווארפן יעדן, און זיי האבן געזאגט פאר יעדן, אויב דו טוסט די מינדעסטע זאך מיט א קינד, האב איך נישט קיין פראבלעם מיט נחום ראזענבערג, נאר אונז דו'עסט האבן א פראבלעם מיט אונז, הנהלה פון סקווער, און זיי האבן זיי אנגעווארנט מיטן לעבן, מען טאר נישט טאטשן א קינד, ס'געווען עפעס אלטע מלמדים, איינער בוקסבוים האט ער געהייסן, ס'איז געווען איינער וואס איז געווען דער שמש אין שול, ער האט געהייסן. אייזנבאך, זענען אלע צוגעלאפן צו די בחורים בעטן מחילה, זאל איך בעטן נאכאמאל די מחילה, דאס האט מען קיינמאל נישט געטארט צולאזן, און ווער ס'האט עס צוגעלאזט איז עתיד ליתן את הדין, און איך זאג אים קלאר ער זאל עס פארשטיין, דער אלטער סאטמאר רב האט עס אויך צוגעלאזט און ער איז אויך עתיד ליתן את הדין, כאטשיג יעצט מיינט זיך אז ער איז געווען דער העכסטער און דער גרעסטער צדיק און דער סמך מם האט פאר מורא און דער אייבישטער האט פאר מורא, קיינער האט נישט געהאט פאר מורא, יעדער האט אים געלאכט אין פנים. ער האט געהאט בלאפערס וואס האבן אים אזוי פארפירט און אזוי משוגע געמאכט. אז היינט ווען ער זעהט שוין אין עולם האמת אויב מען ווייזט אים ווי ווייט ער איז געווען פארפארן קומט אים צו וויינען, אזא דור האט ער איבערגעלאזט? ער האט נעבעך געזאגט אז די מלמדים זאלן רעדן מיט די קינדער און די מלמדים האבן אים חוזק געמאכט, געזאגט וואס די רבי וויל זיי אויסלערנען, די רבי געלאכט, מען הערט עס אויפן טעיפ, די רבי לאכט, ער זאגט עטס ווייסטס נישט וואס די קינדער ווייסן אלץ, עטס גייסט זיי אויסלערנען, זיי קענען דיך אויסלערנען, יעדער איינער האט א שוועסטער האט ער זעט די בויך וואקסט אים נאכדעם, און געווען באקומט זי א בעיבי מיט אלעם, די חברה האבן אלעס געוויסט ענד נאובאדי דידנט נאו, איך זאג אייביג אז אלע שייגעציש האט מען געוויסט, מען האט נאר איין זאך נישט געוויסט וויאזוי מען דארף ציילן חמשת ימים און שבעה נקיים און וויאזוי מען דארף חושש זיין אויף חשש וועסטעס, באט אדער דען דעט האט מען אלעס געוויסט, איינער זאל מיר זאגן אז מען האט נישט געוויסט, איז ממילא וויל איך ענק זאגן נאכאמאל, איך וויל מאכן א ארגענעזעישן מי לשם אלי. אזוי ווי משה רבינו האט געמאכט. ווען דער ליובאוויטשער רבי האט געזען אז מען רוידעפט די אידן אין קראונהייטס האט ער געזאגט די עצה איז נישט צו לויפן, ווייל פון לויפן וועסטו דארפן נאכאמאל לויפן, מען גייט אראפשטעלן די פיס און מען גייט מאכן אזוי ווי די מאקאבים האבן געמאכט מי כמוך באלים השם און נישט מורא האבן, און זיי האבן טאקע געהייסן די מאקאבים, זיי האבן אפגעשטילט די שווארצע, אז זיי געדענקען שוין נישט וויאזוי זיי הייסן. דאס מוזט עטס אנהייבן צו פארשטיין, וואנס ענד פאר אלל, יו גייז העוו טו סטארט לערנינג, אז אונז מוז מיר אנהייבן זיך צוריקצושלאגן. אונזערע שונאים זענען געווען די מלמדים, כ'לייג ארויף יעדע וואך, לייג איך ארויף א האלבע שעה, א דרייפערטל שעה, פופצן מינוט, וויאזוי מ'הייבט אן צו רודף'ן די גלחים. דער פויפ האט שוין מודה געווען, איטס די ענד אוו די טשורטש, דעטס איט, יו העוו טו טשעינדזש עווריטינג. און דאס האב איך געטענה'ט צו סקווער, ווילסט ארייננעמען נייע מלמדים מוזטו ארייננעמען, וויאזוי האט ר' מוישעלע געזאגט, זיי האבן עס ביי די מורידע, מ'מוז ארויסווארפן די אייער, אפילו די קליינע קינדער, זאגט ער, ווייל אין וויזשניץ זאגט מען איי. קולו ותפארתו איך היו לו, ווען מ'זאגט עס זעסט די איי האט א חמימות, אז מ'וועט איבערלאזן דא די קליינע אייעלעך און זיי נאכאמאל איבערקערן וויזשניץ, ס'טייטש וואס דא טוט זיך, אונז מוז מען מורא'דיג שטארק שטארק אבאכט געבן אויף דעם, אונז דארף מיר ארויסווארפן אלע, דאס האב איך געזאגט דעמאלטס פאר סקווער אויך, ווילסט מאכן א טשעינדזש? אלע אלטע זאלן גיין בארט קלאפן, זיי טארן נישט זיין אין חינוך, און זיי האבן מיך געפאלגט, און עטס מוזטס טון די זעלבע זאך, ווייל ווילאנג עטס וועטס נישט פאלגן, וועט עטס נישט טון די זעלבע. עס האט נישט אן קיין געהעריגע הייליגע מוסדות און קיין ישוב הדעת, יעצט זיי גייען עס נישט טון ווייל אין די קירכעס האט אויך יעדער מורא געהאט פארן גלח, ווער האט עס געטון? חברה זענען געווען נעבעך אביוזד, נאר עטס קענטס דאס טון? קיינער קען עס נישט טון, גייסט אריין אין שול יעדער איז שיין שטיל, מען האט שוין געזאגט קדיש דרבנן, מען וויל אן א הודו לה', טאמער איז דארטן דא א חזן ווער ס'האט דיר געטאטשט הייב אן הויך צו שרייען, נישט איינער, צען שטיק, וואס אום זענט איר? שרייטס געט די העל אוט אוו די שול, דו האסט אונז מאלעסטעד. האבן סדר און ארדענונג. זאגט מיר איינער אבער ס'זיין אזאלכע וואס זאלן זיך וועלן נקמה נעמען, עס איז נישט אמת, זאג איך אים פאר דעם זאלסטו דיך נישט זארגן, די אנדערע הונדערט צו פופציג וועט דאך יא זיין אמת, יא? די דארף מען אונז ארויסזען פון דארט. עס דארף מיר אויך געוואויר ווערן אין וועלכע ישיבה ער האט געלערנט, און פון ווי מען האט אים אלץ ארויסגעווארפן, ווער ס'האט אים גערוידעפט, ס'זאל שטיין צעטלעך אין די גאנצע אידישע וועלט, וויליאמסבורג, בארא פארק, פלעטבוש, מאנסי, מאנראו, אין די ישיבה זאלסטו נישט שיקן דיין זון ווייל ער קען ווערן א. פגוע. דאס איז וואס יעצט גייט זיין די סוף. אזוי ווי א שידוך און דעם זאלסטו נישט נעמען ווייל אהער ווער. זאלסט נישט שיקען אין די ישיבה ווייל פון דארטן קומען ארויס פגועים. וואס וועסטו האבן פון אים נאכדעם? ס'וועט זיין פיניש. אויף א ישיבה דארף מען זיך נאכפרעגן פונקט אזוי ווי מען פרעגט זיך נאך אויף א בחור אדער אויף א מיידל ווייל די ישיבות די ראשי ישיבות זענען געווארן אזאלעכע הינט אז ס'לאזט זיך נישט זאגן וואס פאר א הינט זענען געווארן. איך ווייס ביי מיר אליינס. איך אליינס ווייס אז ס'איז אזוי. איך געדענק ווען איינער פון מיינע ברידערס האבן געהאט אריין.

שביל היחוד, ער נעמט דעם רעבינס פראפערטי, דעם רעבינס אינוועסטמענט וואס דער רבי האט זיך געפלאגט מיט א ישיבה, און וואס טוט ער? ער נוצט עס פאר זיין אייגענע בענעפיט ער זאל הייסן א גוטער ראש ישיבה, שפעטער האט ער געזאגט פאר זיין זון ווען מען האט אים ארויסגעווארפן, זאגט ער פאר זיין זון איך בין געבליבן מיט קיינעם נישט נאר מיטן באשעפער, משה יוסף דו הונט וואס דו ביסט, ביסט געבליבן אן א באשעפער אויכעט, דער באשעפער איז אויך אנטלאפן פון דיר, מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, דו זעסט יעדער איז אנטלאפן פון דיר, דער אייבערשטער איז אויך אנטלאפן. דו ווייסט וויפיל דו האסט אנגעטון רשעות פאר מענטשן פאר דיין אייגענע אינטערעסע? איך זאג נאכאמאל פארן עולם אז מען האט אים באגראבן, ס'וועט נשתכח ווערן מן הלב, נישט ווערן ארדענונג. טארסט דאס נישט צולאזן? יעצט זיין חבר זאגט אז די טאטע האט אים גע. משוגע געמאכט, האט אים געמוטשעט, גערוידעפט. אויב אזוי, און ס'איז דא אזא קינד, ס'האט א טאטע און ס'מאכט אים משוגע, דארף ער האבן גיין ווי צו קאמפלעינען. ער מוז האבן ווי צו קאמפלעינען. דא גייט דורך איינער מיט גרויסע סיינס, מ'זאל נישט האבן קיין אינטערוועש אינדערהיים. ניין ניין נישט אינטערוועש, אינטערנעט, איך בין שוין אזוי קאנפיוזד אין ארץ ישראל, יעצט ס'איז דא מסורת אבות, אונז ווייס מיר עלטערן פירן זיך, קינדער דארפן זיך פירן, אבער דא איז אונז לעבן מיר אין א מיסטעיק, יעדע דור וואס עס גייט אדורך איז איין דור, למשל איך מיט מיין טאטן זעמער איין דור, אוודאי איך בין נישט אזוי ערליכער איד ווי מיין טאטע געווען, אבער מיין טאטע געווען דאך א דור פריער און ער האט געקענט ערליכע אידן, ער געקענט דעם ווישעווער רב, ער האט זיך געווייקט ביים סאטמאר רב, איך ווייס אז דער סאטמאר רב ווען מיין מאמע פלעגט אריין. קומען מיט א קוויטל, פלעגט ער זאגן, אה, רבי אנטשל'ס טאכטער, רבי אנטשל איז געווען דער שוחט אין אונגוואר, די פאדער איז געווען שוחט אין סאקמער, רבי האט מקרב געווען די אלע מענטשן וואס האבן געהאט א יקר ערך, ביי אונז פרוים מיט דעם יצחק לבנה שטערן זענען מכריע ווער ס'איז אן ערליכער איד. איך זיץ דא און כ'מאך דא דעם האטליין אינמיטן די גאס אין מאה שערים, מאה שערים רחוב, כ'ווייס נישט ווי די גאס הייסט, ס'איז דא א סטאר וואס ס'פארקויפט, די ספרים איז דא דא האחים חממי זיי האבן דא אזא זאך וואס דאס הייסט אזא קענדיס פאר קינדער זעה איך דא ווי א מאמע גייט מיט א קינד די קינד דארף זיין זיבן אכט יאר אלט און ער זעט ווי ס'פאפט קארן געט ער זיך א שטעל אפ און ער גייט צוריק און ער ווייזט זיין מאמע און קוק קארן פאפקארן שוין בקיצור איז די מאמע נארמאל ווען ס'איז א וויליאמסבורגער מאמע און ס'איז א ירושלימער האט זי געדארפט צוגיין און געבן אזוי אדער א שטויס אין די מחילה ער זאל פליען. זי גייט דאך מיט, וואס האסטו דיך אפצושטעלן? אדער האט זי אים געדארפט געבן א פראסק אין פנים אז ער זאל כאטש בלינד ווערן אויף איין אויג און צוויי ציין זאלן ארויספליען? אזוי איז דאך געווען ביי אונז, מען שטעלט זיך אפ, זי האט גראד געזען וואס דאס קינד וויל נעבעך, איז זי צוגעגאנגען, זי האט ארויסגענומען אפאר שקלים, איך ווייס נישט וויפיל ס'קאסט, און זי האט אים געקויפט א קליינע בעג, נישט א גרויסע, ס'איז דא די גרויסע, נישט א, א קליינע, און די קינד איז געווען אזוי העפי, כ'האב ממש, כ'האב, כ'האב נישט געקוקט, ווען דאס וואלט געווען אונזער חינוך, דער פאר. קאקטע יצחק לבנה'ס חינוך אדער סאקמער רב'ס חינוך? וואלט דאס יונגל שוין אהיימגעגאנגען אן צוויי ציין, טו טיט מיסינג און איין אויג, און דיס איז וואט יו העוו טו אנדערסטענד, איף יו נאט גאנע רעיז יור טשילדרען די רייט וועי, דאונט ברינג דעם טו דיס ווארלד, זאל זיי בלייבן אויבן, ס'איז דא אן עולם וואס דאס הייסט גוף, און דער אר"י הקדוש זאגט ביז לאנג אלע נשמות גייען נישט ארויס פון גוף קען משיח נישט קומען, זאל משיח זיצן ווי ער איז, מ'האט געליטן גענוג און געווארט אויף אים, און לאמיר נישט די לעצטע מינוט משוגע ווערן, ברענגסט אראפ קינדער, טוסטו נישט. אויף זיי אכטן געהעריג איז א ביטער אומגליק, פארשטייסט? אונז זעמיר משוגע, דאס אלעס. ווי דאונט קעיטער טו די טשילדרענס נידס. סאו אזוי ווי איך האב אנגעהויבן, וואס איך און מיין טאטנ'ס דזשענערעישאן זעמיר זייער ווייט. איך בין נישט אזא ירא שמים ווי מיין טאטע, איך בין נישט מיין טאטע. אבער איין זאך, אונז זעמיר נאר איין דזשענערעישאן געריקט. דאס איז אבער א טעות. היינט זענען די טאטעס מיט די קינדער געריקט. צוואנציג דזשענערעישאנס. נו מה עם האינטערנעט, מה יהיה בסוף? די חברה גייען דא ארום מיט אינטערנעט סיינס, אבי זיי האבן כאטש פרנסה. ווייסט, דא גייט נאך א מיידעלע און זי זעט אויך די פאפקארן. די מאמע איז שוין אנדערש. זי האט זי נישט א פראסק געגעבן, זי האט געגעבן א כאפ ביי די הענט און א שלעפ און געלאפן מיט איר. אה, די משוגענע חברה. די מאמע כאפט נישט אז זי האט אויך אירע דיזייערס. היינט ביינאכט גייט זי זיך נעמען א גוטן שאוער און לייגן מיט איר מאן אין בעט און זיך שפילן א האלבע נאכט. אך, אבער די קינד האט אביסל פאפקארן טאר ער עס נישט האבן, דעטס וואט ווי דאנט אנדערסטענד, וויער אלל מיקסד אפ, די גמרא זאגט אלעס וואס דער אייבישטער האט גע'אסר'ט האט ער מתיר געווען, רעכנט די גמרא אויס, ער האט גע'אסר'ט דם נידות האט ער מתיר געווען דם בתולים, ער האט נישט געקענט זאגן נא, ווייל ווען ער זאגט נא האט ער נישט קיין וועלט, דאס האבן דאך די מלאכים געשריגן, תנה הודך על השמים, וואס מיט בשר ודם'ס גייסטו אנהייבן? האט דער אייבישטער זיי געזאגט, מיין תורה איז אזוי הייליג אז א בשר ודם, א קרוץ מחומר, האט פארשטאנען ער. כּיס, אַזאַ רבי עקיבֿא, קוק אים אָן, אַן עם-האָרץ ביז די פֿערציק יאָר. ער האָט פֿאַרשטאַנען אלקות מער װי אַלע תּנאים און אַמוראים אין אײנעם. אַשריך, רבי עקיבֿא בן יוסף! עקיבֿא בן יוסף האָט זיך אױפֿגעאַרבעט, אַז ער איז געשטאָרבן, כּביכול פֿאַרן אײבערשטנס חטא. האָב איך שױן נאָכגעזאָגט, דאָס איז זײער אַ הײליק װאָרט, מען טאָר עס נישט נאָכזאָגן אַפֿילו. פֿון רב שמשון אָסטראָפּאָליע, בײַם מפֿטיר, אין פּרשת בחוקותי, שטײט, וכל אשר יעבֿור תּחת השבֿט, העשׂירי קודש לה', זאָגט ער אַזױ, חרם פון יוסף הצדיק אז מען זאל נישט אויסזאגן פאר יעקב אבינו איז געווען דער אייבערשטער א שותף ער געווען דער צענטער און יעדער איז געשטארבן באצאלט א ביטערע פרייז און דעם אייבערשטן קען מען דאך נישט הרג'נען חלילה און דער אייבערשטער האט אבער אויך באצאלט א פרייז עקיבא בן יוסף איז געשטארבן שטאטסן אייבערשטן זאגט דער הייליגער רבי שמשון אסטראפאליע וכל מעשר בקר וצאן כי תשאל למה מת מעשר איז מת עקיבא שהיה רועה בקר וצאן איז כל אשר יעבור תחת השבט יעדער איינער איז געגאנגען וועגן א שבט עשירי איז קודש לשם וועגן דעם שטייט אויכעט דער רבי עקיבא יצא נשמתו באחד זאגן די ספרים אחד מיינט ער איז געשטארבן כביכול פארן אייבערשטן ער האט מכפר געווען ס'איז דא חטאים וואס דער אייבערשטער בעט אונז אונז זאל מיר אים מכפר זיין למשל קלענער געמאכט די לבנה, אויף דעם ברענגט מען און דעם שעיר פון ראש חודש, דאס זאכן, נישט חלילה ס'איז דא א שינוי אינעם רצון פון אייבערשטן, נאר דער אייבערשטער געוואלט ווייזן פאר די מלאכים וואס האבן געזאגט, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, זאגט צו דער אייבערשטער דו ביסט א חכם, האסטו א יצר הרע, כלום פון ירדת למצרים ביסטו דורכגעגאנגען די אלע נסיונות, ניין? דען ליסן דעמאלטס זיי שטיל. ס'איז דא אין של"ה הקדוש איז דא א גאנצע אריכות, ראובן איז אויך נישט דארט געווען ביי די מכירה, ער איז נישט געווען נכלל אין דעם חרם, איז וויאזוי געווען צען, איז דא א גאנצע אריכות, די בעל מקובלים רייסן זיך ארום, עטס קענטס נאכקוקן אין של"ה הקדוש אין די פרשה פון בחוקותיי עטס וועט זען א גאנצע אריכות, עס איז נישט אזוי סימפל די אלע זאכן, עניוועי איז אונז זעמיר זייער ווייט פון אונזערע עלטערנס דורות, ס'דא ספרדים וואס, איך האב אליין געקענט א ספרדי אין וויזשניץ. ער געקענט וויינען גאנץ שבת אויפן זוהר הקדוש, יעדעס ווארט, געלאזט טרערן. דער זון איז געקומען אום שבת אים וויזיטן, ער געווען א געהעריגע מחלל שבת. אונז זעמיר שוין נישט אזוי ווייט, אונזערע דורות זענען אויך שוין נישט אזוי ווייט, אונז האמיר, ליידער, עס האט מיר איינער געזאגט דא, כ'האב אים געטראפן, זאגט ער מיר נחום דו ווייסט נישט וויאזוי פארזינקען אונז זעמיר, זאג איך אים, זאג מיר וויאזוי פארזינקען זעמיר אונז, זאגט ער, ס'איז דא אזאלעכע בחורים און מיידלעך, און נאכדעם איז דא פרעמדע ווייבעלעך מיט אשת איש. סא וואס זיי האבן נישט קיין שום פראבלעם צו פארן אויף שבת ארויס אין די מאונטענס צו פענסלעוועניע און א גאנצע נאכט און א גאנצן טאג מען וואטשט דעם טעלעוויזשען מען איז בועל עריות מען גייט שווימען דאס איז שוין פון די גרינגסטע עבירות רחיצת כל הגוף טאר מען אויך נישט שבת אבער דאס איז שוין פון די גרינגסטע עבירות און אלס אז מען לערנט נישט אלס איז א סוד. ווייל אפאר בהמות וואס ס'איז געווען אונזערע מחנכים אזאלכע אפגעריסענע פערד האבן געהאלטן אז מ'טאר נישט די קינדער קלוג מאכן זיי וועלן הערן ס'איז דא א פופיק מיט א קלעטערער ס'וועט ווערן עק וועלט ס'איז גארנישט און ס'האט זיך אנגעהויבן די גאנצע מלחמה וועגן די דראגס מיט אלעם יא ניין האבן מיך אפגעקאלט גרויסע באאמטע פון די רעגירונג און זיי האבן מיך געפרעגט וואס זאגט דער ראביי צו דעם זאג איך אים איך זאג גארנישט ס'איז א דזשאוק ליקער איז די זעלבע סכנה ווי דראגס.

אחרת מאת הבורא יתברך שמו, דאס מיינט אין פרינציפעל איז עס די זעלבע תורה, נאר אמאל דארף מען לערנען מער ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, און אמאל דארף מען לערנען, ואל אשת עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע, יעדעס מאל איז אן אנדערע יצר הרע, מען דארף אלעס מתקן זיין, קומען און זאגן דער רבי האט געוויינט, ער האט געוויינט, ער האט זיך אויסגעוויינט, יעדער האט זיך אויסגעלאכט, און נאך יום כיפור איז יעדער אהיים געגאנגען, דעטס אלל, ס'געווען גארנישט מיט נישט די גאנצע זאך, פארוואס? ווייל ער איז אויך געווען אוטדעיטעד, זיך אויפטוהן. זיין שול אין סאקמער האט ער געזאגט מען זאל זיך אפשערן, און אין קלויז האט ער געזאגט אז ס'איז גענוג מען זאל גיין מיט א שייטל, דאס האט ער געדארפט איבערלאזן אין סאקמער, היינט דארפן גיין די מיידלעך אנגעטון שיין און זויבער און זאלן געפעלן פאר די מענער, זאלן נישט קוקן ערגעץ אנדערש. כ'בין געווען אמאל אין מירון, געווען אזא מאוומענט, פרויען האבן געמאכט אז מ'גייט אוועקווארפן אלע שייטלעך אין די הדלקה, מ'האט דאך געארבעט אויף מיין ווייב דעמאלטס, איך פלעג געפארן אלע יארן, פרעגט מיך מיין ווייב וואס איך זאג דערצו, און יענע צוגעקומען זי האט מיך געוואלט קאנווינסן, כאפסט? זי האט מיך געוואלט קאנווינסן, אבער זאגט מיין ווייב אזוי, הער אויס,

קוקן אויף א שיקסע אין די גאס, זאג איך אים, אלעס קען זיין, איך ווייס, כ'האב געלערנט אין די גמרא, זאגט די גמרא, אישה נאה, דירה נאה, מרחיבין דעתו של אדם, און כלים נאה, איז דער רבי אין חדר, ער האט געלעבט אין הויעכע וועלטן, מען האט אונז איינגערעדט בולשיט אז דאס מיינט מען, כלים נאה מיינט מען א שיינע לולב מיט אן אתרוג, אה, כלים נאה מיינט, זאל גיין אנגעטון בצניעות, נישט מיט אזא ברוינע זאך וואס מען זאל נישט זען, און אז דער אייבערשטער האט באשאפן אז זי זאל האבן דדים וואס ס'זאל הענגען, און דאס איז די שיינע. שיינקייט פון די פרוי, די דדים איז די שיינקייט פון די פרוי, און אז זי האט די האר דאס איז די שיינקייט, ווילסט זי מאכן אויסזעהן אגלי? נאו פראבלעם, באט יו נעווער נאו וואט יו קען געט אינטו, און דעמאלס ווען ס'איז בשעת ס'איז געווען עפעס אזא מאוומענט, אזוי ווי איך האב דאס געזאגט, האבן אסאך פרויען געזאגט וועיט עי מינוט, כ'מוז פרעגן מיין מאן, איך ווייס נישט ווי ער וועט אנקומען, און ווייסט וואס ס'איז געווען? מ'האט נישט געמאכט די מאוומענט, יעדער משוגענער ליינט אין עפעס א ספר, און ער מיינט שוין אז ס'מיינט אים, ס'איז אסאך פרומע זאכן. איינער האט מיר די וואך אויך געוויזן עפעס א פרומע זאך אין א ספר, זאג איך, איך זעה עס איז זייער שיין, פאר ווער עס האט עס געשריבן איז עס שיין, פאר אונז איז עס נישט גוט. יעדער דארף זיך האלטן צו זיין מסורת אבות לכל ולכל הפחות, ווייל אפילו ווען דו האלטסט דיך אין מסורת אבות ביסטו אויך נאכנישט זיכער, ווייל די דורות פאלן. ספרים ברענגען פון מגילת חסידים, אם תעזבני יום. אז דו וועסט זי איבערלאזן איין טאג, יומיים תעזבך, וועט זי דיך איבערלאזן אויף צוויי טאג. וואס הייסט דאס? די תורה גייט און דו גייסט? גייטס גייסט אינאיינעם מיט די תורה גייט עטס אויף איין כיוון. טאמער גייסטו פארקערט איז יעדן טאג גייט די תורה אוועק א טאג שפעטער ביסטו שוין צוויי טעג אוועק. ס'איז געווען דער מענטש וואס האט אויסגעטראפן דעם שאך שפיל. ס'איז געגאנגען עס צו ווייזן פארן קעניג, דער קעניג איז אזוי געווארן באגייסטערט דערפון, פרעגט ער אים וויפיל מוז איך דיר באצאלן? זאגט ער גארנישט, זאלסט מיר ארויפלייגן.

פאלן יעדן דור צען דורות געריקט, אונז האמיר שוין ליידער אזויפיל ערליכע אידן אין סאטמאר וואס גייען מיט לאנגע בערד ביז צום בעלי באטן, די קינדער האלטן שוין נישט שבת, די אייניקלעך לייגן שוין נישט תפילין, און זיי האבן חתונה מיט גוי'טעס, און עטס ווייסט עס זייער גוט. אונז ברויך מיר יעצט האבן א דברי יואל זאל אונז זאגן מוסר ווי האר ביי-האר, דער דברי יואל וואלט געדארפט זאגן עפעס אנדערש היינט ווען ער לעבט ער וואלט געדארפט זאגן רבותי א אידישע טאכטער דארף גיין אין מקווה, פון דעם האלט מען היינט. דער רבי איז געווען זייער א קלוגער מענטש, ער האט אמאל געזאגט פאר רבי מיכל בער ווייסמאנדל, ווער מיר געוואויר צו ס'איז דא א ליסטע פון אלע מקוואות, האט אים רבי מיכל בער געזאגט יא ס'איז דא, ס'איז דא ארגענעזעישאנס, ס'איז דא, זאגט ער איך וויל האבן א ליסטע פון אלע מקוואות, שוין, נאכדעם זאגט דער רבי פאר רבי מיכל בער קאל מיר אפ יעדע מקווה און פרעג וויפיל פרויען גייען דארט, ס'דא מקוואות אין גרויסע שטעט וואו ס'וואוינען טויזענטער אידן, געווען צוויי פרויען א נאכט, דריי, האט דער רבי געזאגט יעצט זע איך וואס מ'דארף רעדן, ס'איז אן אנדערע שפראך דא אין אמעריקע.

עסט מען די אלע זאכן און נאכדעם ביסטו ריין. די רעסט אוו איט, מיט ביאור אן ביאור, איז בול שיט. מען טאר עס אפילו נישט דערמאנען מער היינט. ווען נישט נעמסטו זיך צו פון אלעם. איך בין געווען אמאל אין לונדון, דארט דער רב פאדווא, נישט דער היינטיגער, דער איז דאך סתם א אויסגעפרעסענע חזיר. זיין טאטע איז געווען א תלמיד חכם, האט הרב הגאון ר' מאיר פויזן געוואלט ער זאל מיך פארהערן מקוואות, און ער זאל מיר געבן א צעטל. אזוי וועל איך זיין א מענטש אין די גאס. איך האב זיין צעטל. איך.

תחילה, הערט א ווארט, אויב ס'איז די צווייטע מקווה אין שטאט, דעמאלטס ווערט א מחלוקת די רמב"ם מיטן ראב"ד, און דעמאלטס ביסטו אויך נישט בארעכטיגט צוצושפארן א מקווה, זאגן ווייל ס'איז דא א שיטת הראב"ד. אזוי האט ער מיך אויסגעלערנט. זאג איך אים, איר ווייסט, איך לערן דאך שוין יארן מקוואות, כ'האב מיך שוין פארהערט, אזא לימוד ווי דו האסט מיר יעצט געגעבן, האב איך אין מיין לעבן נישט געהאט. זאגט ער, וועגן דעם ביסטו דאך געקומען, איך בין דאך א רב שוין נאך, איך בין דאך, ער איז געווען. א תלמיד פון הרב דושינסקי, ער איז געווען זיינס א תלמיד. ער האט מיך אויסגעלערנט הוראה. איך דערמאן זיך אז ר' מאיר פויזן האט מיר אמאל פארציילט אז ער איז אריינגעגאנגען צו אים, אז מען האט געטראפן אין ירושלים אין א מקווה אן אייזערנע פייפ וואס ברענגט אראפ די וואסער. אריינגעקומען צו אים און מען האט זיך גענומען פארפירן, אן אייזערנע פייפ אזעלנע באבאבאבאבא! אז ער פרעגט אים, זאג מיר, עס קומט אריין גראד אין די מקווה די וואסער צונעם בור? זאגן זיי, ניין, ס'גייט ביים שכן. זאגט ער, און וואס איז די שאלה? זאגן זיי, גארנישט. שטייט אז ס'גייט ביים שכח איז נישט קיין שום פראבלעם, ווייל ס'איז נישט די פשט איז אז די מדחת האט עס געברענגט, ס'גייט ביים שכח. דאס איז געווען גדולי הדור, זיי האבן געוואוסט וויאזוי צו פסק'נען, זיי האבן זיך געדענקט די זאך מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, זאג ביי סאטמאר רב איז געווען א זאך וואס מ'האט יא געמעגט? דערפאר האט ער אויפגעצויגן אזא פארשאלטענעם דור. אהרן זיצט אויף זיין שטול, ער ברענט זיך נישט אפ די מחילה, זאליקא זיצט אויף זיין שטול, מ'נעמט קאמען קאור, מ'זאגט ס'איז נישט דא קיין באשעפער, די תורה אז מ'האט עס געגעבן אויפן בארג סיני, איז א פיקטישע זאך אזוי האב איך עס אליין געליינט דארט, נאר דו ביסט נישט דארט געווען, און א זאך וואס דו ביסט נישט דארט געווען גלייב נישט, און אויף דעם דארף מען נישט האלטן א תלמוד תורה קען מען דאך גיין אין פאבליק סקול זיי האלטן אויך די זעלבע, און דאס איז גמרא רופט עס אן מתוך חומרא שהחמרת בתחילתו הקלת בסופו, ס'איז געווען צו פרום, גארנישט האט מען נישט געטארט, אויסער דאס בחור'ל זיין חבר זאגט טאטע האט אים אלס נאכגעשריגן, נעם ביסט נישט אויפגעשטאנען צום זמן קריאת שמע קיש מיך אין תחת זאלסטו מיך קישן האט ער געזאגט פארן טאטן, אין דער ערד. און נאך ווען ער וואלט נישט געהארגעט דעם טאטן האט ער זיך געהארגעט. רבותי. לאמיר אנהייבן צו ווערן נארמאל. אלע מגידי שיעורים, אלע דרעטליגערס זענען ביזי מיט א זויערן פנים, איינער זויערער פונעם אנדערן. כ'בין אמאל דורכגעפארן א טאל בוט, ער געווען דארט און די פרוי איז געווען אזא אפגעזויערטע שטיקל. האט איר דער דרייווער געפרעגט, טעל מי, דיד עניבאדי עווער טעל יו דעט יור פעיס לוקס נייסער וויט ע סמייל? טו דע ראביי, איי אנדערסטענד וואט יור סעיאינג, איי שוד בי ריעלי נייס.

ס'איז ערב שבת, איז אמאל געזעסן אין א אסיפה פון קהל נחום ברעכער מיט די גאנצע ראשי קהילה, און געט זיך א זעץ אראפ, צוויי מינוט שפעטער נעמט ער זיך זאגן איך דארף גיין איינהייצן, וואס הימפעטעק, וואס האלט עטס מיך אויף, יעדע פינף מינוט האט ער עס איבערגעזאגט, האבן זיי געזאגט ווייסט וואס גיי הייץ איין, ברענגען א מעשה, איז געווען דא אין אמעריקע, עס איז געווען פסח ביינאכט, עס איז געווען שבת, און עס איז געווען די שול אויף ראס סטריט, איז יעדע פינף מינוט איז ער ארויסגעקומען אזוי מיטן טלית, זאג איך פארן מאטל איך וויל שוין גיין כאפן א מעריב, עס איז א הייליגע טאג, האט ער אים געזאגט ס'איז דאך.

אז א רבי הייסט גיין צו די בחירות דארף איך אים פיינט האבן? ווער ביסטו? הו דע העל אר יו? עניוועי, עס קומט ארויס צוביסלעך, ווייל איך האב דעמאלטס געזאגט פארן אייבערשטן, פארן רבונו של עולם, איך האב זיך געזאגט אזוי, איך גיי מיך שלאגן פאר דיין הייליגן נאמען, און אז דו וועסט דיך אננעמען איז גוט, און ווען נישט וועל איך זאגן, אתה הסבות את לבם אחורנית. אבער למעשה וויל איך דיר זאגן, איך בין מסכים צו גיין טוהן וואס דו הייסט, און איך האב געזאגט פאר די עף בי איי די גאנצע צייט וואס האבן זיי מיך פיינט, וואס האב איך געטוהן פאר זיי, וואס האב איך געטוהן, נאר וואס זיי זענען צוגעוואוינט זענען געווען גענגסטערס אינדערהיים, און דער רבי געווען א דערביטערטער איד אויכעט, נאך אלע מעשות זאל קיינער מיר נישט זאגן אז דער איד האט פארלוירן די קינדער און ער איז געבליבן אן גארנישט, און האט זיך נאך זייער מיעס פארלוירן, האט אמאל געשריגן ס'ערב ראש השנה, כ'האב איך בין א וועלטס רבי יעדער קומט זיך געזעגענען מיין טאכטער קומט נישט, ליטל דיד הי נאו אז. טאכטער איז געפלויגן אראפ אלע סטעפס ווייל טירנא ריתנא על ידוות האט זי אראפגעשטופט, ס'איז געווען כדי להמית, איך כאפ זיך ס'איז א גענגסטער ס'ער געהאט ארום זיך, הי דידנט נאו דעט, און מ'האט אים נישט געטארט זאגן ווען נישט וואלט מען יענעם גערעבעצן און מ'וואלט אים דער'הרג'עט, ס'הייסט איינמאל א איד אריינקומט צום רעבן א חסיד געט גאר גרויס געלט און די רעבעצן האט געשריגן קולות קולות אויפן רעבן און דער רבי האט זיך אזוי געשעמט געטון פאר יענעם איד איר זעהט דאס הייסט זיווג שני איז לפי מעשיו נישט לפי מזלו, קיינער זאגט איך בין די שולד פאר דעם אלעם, שוין איצט לאמיר גיין צו שטארט ווייטער. עט ליסט ווי לאנג עטס וועטס נישט טוישן ענקער פאליסי, איך טאר יענעם נישט פיינט האבן. איינער האט אמאל געפרעגט איינעם, ער האט צוזאמגערעדט אויף אים פרעגט ער וואס האסט אים פיינט? ער האט דאך דיר גארנישט געטון, ער האט דאך בסך הכל געראטעוועט דיינע קינדער. ניין מ'האט געזאגט מ'מוז אים פיינט האבן. און אז די תורה זאגט און דוד המלך זאגט אז מ'דארף פיינט האבן א בעל עבירה און אן אפיקורס, יענעם האסטו נישט פיינט, דארט גייסטו דיך לעקן צו אים ווייל אפשר וועסטו אפשר באקומען א דאלער פון אים. סאו צוביסלעך קומט ארויס ענקער שייגעץ שטיק און דערפאר פארלירט עטס. עטס פארלירטס נישט נאר ביים גוי, עטס פארלירטס ביים איד. איינער האט. אן דעם צווייטן פאר גארנישט, דאס איז לעילוי נשמת רבינו יואל בן חנניה יום טוב ער האט אונז אזוי געלערנט אויף וויזשניצער רב האט ער אמאל געזאגט אויף רבי חיים מאיר האט ער געזאגט פאר רבי מאטעלע אין פנים דיין טאטע איי ער לעבט שוין אויף עיקערסטעס צען יאר פארשטייסט און ער האט זיך געשאסן פארשטייסט האט אים וויי געטון און ער האט געשאסן זיי זו דו טיט זיך יא ס'איז גוטע נייעס ס'איז מיר גוט אין דער ערד און ווילאנג בין אדם לחבירו איז נישט פארראכטן דארף אפילו נישט טראכטן אז משיח גייט קומען פאר אזאלכע מענטשן האט דער אייבערשטער נישט באשאפן קיין משיח. טאקע יעדע צוואנציג יאר שטארבט ער וכדומה, דאס איז פאר זיי ס'איז נישטא קיין שלום בית, סתם צו האלטן א מענטש איז א שאד פאר די צייט. שוין, ס'אריינגעקומען יעצט א מורא'דיגע ידיעה אז די ווי עי אדמיניסטרעישאן, דאס איז די וועטערענס אדמיניסטרעישאן, דאס איז פאר די סאלדזשערס, האבן יעצט ארויסגעגעבן אז זיי גייען מאכן אומזינסט טרענסדזשענדער אפערעישאנס, אומזינסט! יא, ווער ס'איז דיר נמאס זאל עס ווערן א, ביסט א מיידל? מאך דיך פאר א אינגל, ס'איז דיר נמאס ביסט א אינגל. צוריק מאכן פאר א מיידל וועט זיין צו קויפן האלסעיל פיפיקלעך מיט קלעטערעס וויפיל דאס ברויך. זיי האבן יעצט געזאגט זיי גייען העלפן, זיי גייען באצאלן אלעס, די גאנצע קאסטן גייען זיי באצאלן. יעצט קוק ווי גרויס די זנות איז, דער גוי האט נישט צו לעבן, ס'איז אן אינפלעישן, א ריסעשן, אבער פאר דעם איז דא וויפיל מען ברויך. יעצט כאפט איר וואס דא גייט פאר? און דאן וואונדערט מען זיך וואס איז דער אייבערשטער ברוגז, פארוואס זאל ער נישט ברוגז זיין? סוף כל סוף לערנט אונז די גמרא, אלהיהם של אלו שונא זימה, דארט קענסטו דעם אייבערשטן אזוי אין כעס אז ער קען זיך נישט בארואיגן. שומר אמונים ברענגט אין זיין ספר, ער האט געגעבן חיזוק פאר די אידן וואס זענען דורכגעמאכט די מלחמה, זיי האבן געפרעגט דער אייבערשטער איז געשלאפן דעמאלטס? ער האט עס צוגעלאזט? און ניין, אלהיהם של אלו שונא זימה, זאגט איך בין געווען א רב, איך האב געוואוסט וואס איז פארגעגאנגען אין אלע חדרים, און ער ברענגט צו א תנא דבי אליהו איז געווען אין א שטאט וואס איז געווען אזויפיל הונדערטער קינדער, דריי יאר שפעטער איז אליהו הנביא געפארן אין די זעלבע שטאט האט ער נישט געטראפן קיינעם נאר עפעס צוויי דריי קינדער, האט ער אנגעהויבן צו וויינען, זאגט אים דער אייבערשטער וואס וויינסטו? זיי מוציא זרע געווען לבטלה און זיי האבן געהארגעט זייער אייגענע קינדער מיט דער זרע, סאו רבותי let's start behaving און לאמיר לעבן אויפן אלטן זייגער, מען קען לעבן אין די מאדערן טיימס אבער אויפן אלטן זייגער, די תורה זאל זיין די גייד. יעצט איך לייג ארויף פון א קירכע צוויי ווידיאוס וויאזוי מען האט מאנס געווען קינדער און מען האט געמאכט א שווייג, דאס איז דאס ערשטע.
The first Pennsylvania statewide investigation into abuses by Catholic priests

ניקי, טענק יו ווערי מאטש. און יעצט קומט דאס צווייטע ווידיאו אויפן זעלבן סאבדזשעקט, איך האלט אז מען דארף טון די זעלבע ביי אונז, ביי די רבנים ביי די קהילות, מען דארף ארויסקומען, מען דארף נישט קיין מורא האבן, און נאר אזוי וועט זיך עס אפשטעלן.
ניוז אין די קאנטרי, ווי אר סטיל וועיטינג פאר דעט ריפארט טו בי ריליעסד, איט רימעינס אנדער סיעל ענד אנדער א סטעי אן ארדער אוו סטעי אין די סופרים קאורט, ווי לערנט טודעי דעט.

און מען זעצט איין און מען ווארפט ארויס און ס'איז געווארן לעבעדיג, אבער ביי אונז סאקמער קאקמער אויס בעלז שמעלז וויזשניץ פיזשניץ באהאלט מען נאך אלעס, ארייט געזונטערהייט ס'וועט נעמען נאך א שטיקל צייט באט עט די ענד וועט עטס אלע פארלירן, וואטש ענדס צו. האטס אלע א גוטן שבת און א לעכטיגן שבת און א פרייליכן שבת. און כאטש דער אייבישטער איז אביסל ברוגז אויף אונז, אבער חייב אדם לפקוד את אשתו, ווען ער איז א יוצא לדרך, שטייט פונעם הייליגן אוהב ישראל, דער אייבישטער איז א יוצא לדרך, מוז ער אונז געדענקען, וועגן דעם דער שבת פון פאר תשעה באב איז דער העכסטער שבת פון א גאנץ יאר, סאו לאמיר זיך צוגרייטן צו דעם, און זאל מען קענען מאכן די ריכטיגע הכנה. א גוטן שבת.